אקעי, נאו איי האב קאנקלודעד מיי שארט ספיטש אין ענגליש און איים גאנא קאם טו די אידיש ספיטש ביפאר פורים. א גוטן ערב שבת קודש פרשת צו. כ'האב שוין געזאגט מיין דרשה, אבער אזוי ווי יעדע וואך, ס'קומט אלץ צו, לייג איך צו אביסל. קודם האב איך געוואלט זאגן פארן עולם, מ'גייט זיך פרייען מיט פורים, וואס פרייסטו דיך מיט פורים? די אלע רבנים וואס זיי זענען געשטאנען אויף די זייט פון די פעדעפיילס וואס האבן. דאס צוגעלאזט און זיי האבן גערודפ'ט די חברה וואס זיי טרייען זיך צו דעפענדן זיי מיט זייערע קינדער, די אלע חברה די רבנים דארפן בכלל נישט ליינען קיין מגילה ווייל די גאנצע מגילה ס'איז געווען א צער פון אחשורוש די אידן האבן זיך אביסל פארקרימט זענען געגאנגען נאך שלעכטע דרכים קוקטס נאך אין מדרש דארט ביי די סעודה ס'איז געווען זנות דער אחשורוש ער איז געווארן זייער היי און קעריד אוועי האט ער געוואלט אז ושתי זאל קומען אויסגעטון נאקעט אינגאנצן און דארט זענען די אידן געזעסן שטעל דיר פאר וואס דארט טוט זיך. אנבעליוועבל! סאו די רבנים וואס האבן זיך געשטעלט אויף די זייט פון די חזירים וואס פרייען זיי זיך מיט די מגילה? וואס האסטו מיט די מגילה? וואס פרייסט דיך ס'איז געווען א ישועה גדולה? וואס א ישועה גדולה? ביי דיר איז דאך דאס נישט גוט! איך האלט אז די אלע רבנים דארפן זאגן א נייע מגילה, אונז גיימיר מאכן א נייע מגילה, ס'וועט דויערן אפאר יאר אבער מ'וועט עס מאכן מירטשעם, ס'הייסט אזוי ויהי בימי ברוך מרדכי לעבאוויטש. לעבאוויטש, המולך בכל בארא פארק, איבער ווילאמסבורג, איבער קראון הייטס, איבער מאנסי, איבער מאנראו, איבער שבתים בהאטעלס, דאס איז דער ברוך מרדכי וואס ער האט געטוהן אלע מיני עוולות ווי ער האט נאר געקענט. דאס גייען מיר מאכן א גאנצע נייע מגילה, אה דאס גייען מיר מאכן א מגילה, עניוועי דער סוף וועט זיך עס אויסלאזן מיט די אלטע מגילה אז מ'האט אים געהאנגען אויף א בוים, שטעל דיר פאר דער קאסובער הינט זאגט פאר מיר, אל הענג נחום אן א היי טרי, הע! פארשטייסט וואס דא טוט זיך, רבנים האבן זיך געשטעלט מיט ברוך מרדכי'ן צו הענגען נחום'ן אויף א היי טרי, אזעלכע שמוץ יאנז איז דא געווען, יעצט למעשה ווען מ'זעט שוין אז ס'גייט נישט גוט דארף מען זיך דאך אפשטעלן. שטעלן זיי זיך נישט אפ, זיי פייטן נאך, זיי פייטן, ברוך מרדכי פייט נאך, דער אלן דערשאוויץ איז געקומען, ער האט נישט געהאט קיין שום רעכט דארט צו קומען, און ער איז געקומען און ער האט געטאנצט, און אינמיטן קאורט, דער דזשאדזש האט עפעס געזאגט, געט ער זיך א שטעל אויף, האט אים דער דזשאדזש געזאגט, אדער זעצטו דיך אראפ אדער טראגט מען דיך ארויס, ס'וועט זיין א בושה מ'וועט ארויסטראגן אלן דערשאוויץ פון א קאורט אוו לאו. דעס איז אנבעליוועבל! זיי געבן נישט אויף! נאר אקעי, ס'גוט, פאר אונז איז דאס מורא'דיג גוט, ער גייט יעצט שרייבן א בריוו אלן דערשאוויץ האט שוין אפגעשריבן א בריוו און ער באשמוצט מיסטער טאמפסאן, די זעלבע וואס אונז האבן אייביג געזאגט אויף דעם טשארלס היינס אז ער נעמט שוחד און ער מאכט פאלשע משפט'ס, דאס האט ער יעצט ארויפגעלייגט אויף טאמפסאן. און דאס שטייט אונז אזוי גוט, איך זאג דיך, ברוך מרדכי צאלט דיך אים שווערע געלטער, נישט סתם, ער גייט אריין ווי ער ברוך מרדכי לעולם ולעולמי, וואטש און זי, דער טאמפסאן גייט עס נישט נעמען מיט צוגעמאכטע הענט, אבער וואס איז ער שולדיג, וואס דא איז געווען אזא מין שמוץ א חאזעריי. דער עי די עי האט געזאגט פארן דזשאדזש, זאלסט וויסן, מען האט גענומען א מענטש, מען האט אים באשולדיגט פאר גארנישט, סיי אז ער האט געוואלט עקסטארטן געלט, סיי אז ער האט געגעבן געלט, מ'האמיר געטראפן אז אלעס איז ליגן. יעצט וואס די זיינע בריוו און זיינע געפייטעכטער שמוציג גייט אויפטון איז איין זאך, מען גייט אריינשלעפן דא א גרויסן מנין אין תפיסה, וואטש און זי. אוי ס'וועט זיין פרייליך, ס'וועט זיין אותו ואת בנו, ס'וועט זיין א פרשת נח נאכאמאל, דער. חם האט געוואוינט מיטן טאטן. הע, ס'וועט זיין די זעלבע דא אויכעט. זיי האבן האבן די בני לעבאוויטש האבן האבן דעם טאטן צו מאכן מיטן משכב זכר. וואטש און זי אין די תפיסה. ס'איז אנבעליוועבל, ער פייט זייער מיאוס. ער האט געגעבן א זאג פאר איינער פון די לויערס אין פראנט פון א דזשאדזש, איך האב א טעיפ אויף דיר אויכעט. ער האט אים געפרעגט וויאזוי הייסטו? זאגט ער אזוי און אזוי. זאגט ער, אוי, איך האב א טעיפ אויף דיר אויכעט. דער דערשאוויץ האט דאך טאקע געמיינט אז ער איז שוין אלוקינו ואלוקי אבותינו אין דעם לאו סיסטעם, ער קען שוין טון וואס ער וויל. ער כאפט נישט, דער אלטער אזיאטישער בארבארישער וועג האט נאר געארבעט ווען טשארלס היינס איז געווען דארט, היינט ארבעט עס. סא יענער דער לויער לויט ווי איך הער גייט ער אים סוען. הא! ער גייט נאך, דער דערשאוויץ ווייסט נאך נישט מיט וועם ער האט אנגעהויבן, ער האט אנגעהויבן מיט אן אנדערע מין חברה, נישט קיין משה אבות המוסרים, דאס איז דער נייער נאמען פאר משה פרידמאן. דער אבי אבות איז געווען דער בירך משה. ער האט אריינגעברענגט אין סאטמאר די גויאישע רעגירונג. דער קאורט, און ברוך השם ליידער מיר זעמער אלע שוין אין קאורט, עניוועי. סאו זיי פייטן יעצט טוט און נעיל, און ער האט געטוהן די גרעסטע חכמה אז ער האט באשמוצט טאמפסאן, ווייל טאמפסאן איז זיך עס אים באמת נישט געקומען. העי העי קוק צו וואס דא האט מען געטוהן! ער שטייט אינדרויסן אין קאורט און שרייט איי העוו א טעיפ, האב איך אים געזאגט איך געב דיר טויזענט טעיפס, איך האב אליין נישט געוויסט ווי וויי איך האב אים געטוהן, איך האב נישט געוויסט. ער האט אינעווענדיג ביים דזשאדזש געזאגט אז נחום ראזענבערג מיט שלמה אהרן קעלנער זענען צוויי עקסטארשענערס, דאס איז א טיעם, נחום ראזענבערג לייגט אויפן האטליין, שלמה אהרן גייט קאלעקטן די געלט. האט אים טשארלס היינס געפרעגט פון וואנעט קענסטו מיר דאס פרואוון, זאגט ער זייער סימפל, ער שרייט אז שמעון ברוך טאר נישט נעמען קיין געלט, נו פון וואנעט האט ער געוויסט אז שמעון ברוך האלט ביי נעמען געלט? הערט א סברה פון א פאסאיאנער, עניוועי, בקיצור. און ער האט דאס געטענה'ט אינעווייניג ביים דזשאדזש, ס'איז דא טעיפס עקסטארשען ראזענבערג קעלנער, איך האב דאס נישט געוויסט, ער קומט ארויס, איך האב געוויסט ער האט געשריגן ס'איז דא טעיפס, כ'האב נאר נישט געוויסט וואסערע טעיפס ס'איז דא, זאג איך אים, הויעך אין פראנט פון אלע פעיפערס, די נוזפעיפערס און די טעלעוויזשענס, זאג איך אים מיסטער דערשאוויץ, יו וואנט טעיפס? איך רעד שוין זיבן יאר, איך האב יעדע וואך האב איך בערך צוויי אבער דריי טעיפס, און ס'איז דא פופציג שבתים א יאר, סאו וויר טאלקינג אבאוט א טאוזענט טעיפס, יו וואנא העוו טעיפס? איך האב טעיפס! נאכדעם פרעגט אים א צייטונג שרייבער, דערשאוויץ, יו דאנט לוק טו גוד, זאגט ער, יעהר ראזענבערג אינטימעדעיטעד מי, איך האב שוין אינטימעדעיטעד, ווער ס'איז שקרנים, אבער כ'האב הנאה זיי פייטן גוט, זיי האבן אראפגעברענגט יעצט טאמפסאן, וואטש ענד סי. וואטש ענד סי וואס די דזשואיש וויק גייט יעצט שרייבן, און וואטש ענד סי וואס די ניו יארק טיימס גייט שרייבן. הא! עלען דערשאוויץ נאך א מזל ער איז ארויס פונעם לאו סיסטעם דעי וואוד העוו קיקד הים אוט. זיינע סטודענטס? איך האב אים געזאגט אין פראנט פון יעדן, דו ביסט שוין דרייסיג יאר ביסטו שוין א טיטשער אין הארווארד? זאגט ער נאו פיפטי יערס. זאג איך א רחמנות אויף יעדן סטודענט וואס האט דארט געלערנט. אונז האבן שוין געשריבן א בריוו פאר הארווארד אויך. און דעמאלטס האט ער געקוויט, איך ווייס נישט צו מ'האט אים געהייסן קוויטן, צו ס'האט זיך אים געלוינט צו קוויטן, האט ער געמאכט א חשבון, א דיעל, א ער, און דא איז דא טשארלס היינס, האט ער געמאכט א חשבון אז ברוך מרדכי אליינס האט אים געגעבן צוויי דריי מיליאן דאלער צו פארדינען, און חזירים איז דאך דא ביי אונז כלחוך השור את ירק השדה, הי, שטעל דיר פאר ער וועט אזוי מאכן יעדע צוויי וואכן צוויי דריי מיליאן דאלער, אזוי האט ער געמיינט, באט די גוד טיימס אר אווער. סאו עניוועי, זיי שלאגן זיך יעצט זייער מיעס, אבער ס'איז זייער גוט פאר אונז. ברוך מאטכע האט היינט אזא טשענס צו וואקן, אזוי ווי דער פליגער וואס איז אראפגעפאלן פון די מעפ, מ'ווייסט נישט ווי ער איז, קען ווייטער פארן, די זעלבע טשענס האט ער, ער איז אראפגעפאלן, אשר החילות ליפול לפניו כי נפול תיפול, די איז ער גייט פאלן, ער כאפט נישט וואסארא דעמידזש זיין אייגענע לויער האט אין אים געמאכט יעצט, ער האט אים אזוי באגראבן אז נישט נאר אים נאר ס'וועט זיין הוא ובניו בקרב הארץ, און אונז זיצן מיר און מ'לאכמיר דא, אזא זאך דאס הייסט ווען איינער. לערנט תורה לשמה, זכו מלאכתן נעשין על ידי אחרים. עטס זאגן אז אונז זעמיר נישט די גרויסע צדיקים אונז לערן מיר נישט תורה לשמה, וואס איך מיין צו זאגן איז, אונז האב מיר זיך באמת געשלאגן פאר די סעיפטי אוו די טשילדרען, מען האט אונז געאפערט גרויס געלט, מען האט געאפערט הרב שלמה אהרן געלט, מען האט געאפערט מיר געלט איך זאל צומאכן דעם האטליין, א דירה האט מען מיר געאפערט, די ווערט היינט זיבן אכט הונדערט טויזנט דאלער, איך האב געזאגט איך ברויך עס נישט, איך בין אן אלטער איד, איך גיי שוין מיין וועג. איך דארף שוין נישט האבן יעצט קיין דירות, איך דארף האבן אז די קינדער זאלן זיין סעיף, אזויפיל קינדער זענען געקומען נעבעך וויינען צו מיר, ס'איז א שרעק. עניוועי, כ'וויל ענק דערציילן נאך אפאר מעשות, איין מעשה איז געשען אין בני ברק, ס'איז געווען דארט איינער, צוויי מידל עידזש מענטשן, זעט אויס אז זיי שלאגן זיך מיט די ווייבער, זיי האבן נישט קיין שלום בית ווייל זיי זענען מידל עידזש, די ווייבער האבן שוין נישט קיין וועסט, סאו איז נישט וועגן דעם האבן זיי נישט א ווייב אין שטוב ווייל זי האט א וועסט יעצט, ס'איז סתם חזירים.
אדער קען זיין זיי פארדייען סיי א זכר און סיי א נקבה. בקיצור זענען געגאנגען אין א מקווה אין בני ברק, זיי האבן זיך אראפגעשטעלט דארט אין פעניען, און ס'געקומען עפעס א בחור'ל און זיי האבן זיך אים אנגעהויבן אריינצורוקן, ס'געווען איינער אינדרויסן, כ'ווייס נישט ער וויל מען זאל זאגן זיין נאמען, אריינגעשפרינגען מיט אלע קליידער און ער האט יענעם צוגעבינדן און ער האט גערופן די פאליס און מען האט אים אריינגעפירט אין דזשעיל, כ'ווייס נישט צו נאקעטערהייט צו נישט, קען זיין זיי האבן געגעבן א געלעגנהייט. און דער צווייטער איז אנטלאפן, אזוי ווי ער קען אים אבער ווייל ער איז אויכעט פון בני ברק, ער איז פון די בני ברק, איז ער אהיים געגאנגען צו אים אין שטוב, מ'האט אים אפגעווארט און מ'האט אים אויך אויפגעפיקט. כ'האב ענק געזאגט עווענטשעלי דאס געשעהט. טרעף איך יעצט איינעם, א סטאר קיפער, כ'וויל נישט זאגן וואו, וואס, ווער, ווען, דערציילט ער מיר א מעשה אזוי, דערציילט ער מיר א מעשה אז איינער איז געקומען צו אים עפעס קויפן, ס'איז געווען אינדערפרי, ער האט פונקט דעמאלטס געעפנט דעם סטאר, ס'איז נאכנישט געווען קיין טרעפיק, ווי איך זיך דארט ביי מבושתא, ער כאפט אים אן דארטן, ער איז נאך א בחור, ער איז א שיינער יונגער בחור, ער זעט אויס גאנץ גוט, עניוועי, דער בחור האט זיך אויפגערעגט, און ער האט געקענט קאראטע, האט אים געגעבן א שיס דארטן ווי די שעדער קומט זיך צאם מיטן קאפ, ער זאגט דארט איז דא עפעס א וויעק פוינט, און יענער האט זיך אויסגעשטרעקט אויף דער ערד, און ער האט אים געזאגט אזוי, נאך איינמאל דו וועסט מיך טאטשן ווי מען דארף נישט, זאלסטו וויסן איך הרג'ע דיך אויף. טויט. זאגט ער אקעי כ'על עס מער נישט טוהן זאלסט קיינעם נישט פארציילן, ער דערציילט עס יא ער האט נישט קיין פראבלעם, כ'האב אים געזאגט דעטס גאנע סטארט העפענינג, פרעג איך יענעם וויאזוי האסט דו דיך געטרויט יעצט עס צו טוהן מער ווי אן אנדערס מאל, זאגט ער איך וועל דיר מסביר זיין זייער פשוט, ווען איך טוה ווען דאס פאר אים צוויי און דריי און פיר יאר צוריק גיי איך אין דזשעיל. כ'האב גענומען א מענטש, כ'האב אים אויסגעפלעט אויף די פלאר, ווייל וויבאלד סעקשועל אביוז איז נישט געווען, נו פארוואס האב איך עס געטון? יעצט אז ס'איז דא סעקשועל אביוז איז קודם כל ער האט שוין מורא צו גיין צו די פאליס, און צווייטענס איך זאג פאר יעדן ער האט מיך געטאטשט ווי מ'טאר נישט, העי, עווריבאדי בעליווס מי נאו, יעדער געט מיר אן העטס אף טו יו, און דאס גייט אנהייבן צו געשען, איך זאג ענק רבותי דאונט טעיק. א טשענס איטס גאנא העפען. כ'האב ענק פארציילט פאריגע וואך פון א מקווה, איינער האט אנגעכאפט יענעם, ער האט אים געמאכט א מורא און חושך, ארומגעטאנצט די גאנצע מקווה, און דא האט עטס איינער איז אריינגעדזשאמפט אין א מקווה ראטעווען א בחור, צוויי חברה האט מען איינגעזעצט, דאס איז אין בני ברק, און דא האט עטס א מעשה פון איינעם אין א סטאר, א סטאר קיפער, ווער כאפט אים אן? נא, ס'גייט גיין שלעק און מכות. קיינער גייט נישט טאטשען מער קיינעם, ברוך מרדכי דארף דאנקען דעם אייבערשטן אז מען האט אים איינגעזעצט, הע הע, איך ווייס וואס וואלט געשען ווען ער כאפט א בחור אין מונקאטש אזא ריכטיגן בחור, וואו, יעצט ווייסט וואס ער טוט דערמיט, ער כאפט זיך ארויף אויף זיין בארד און שלעפט אים אריין אונטערן וואסער און ער דערטרענקט אים דארט חלילה, נישט חס ושלום איך זאג מען זאל עס טון, מען טאר עס נישט טון, אבער דער עולם איז זייער פארווייטיגט, און דער וואס ס'פירט דעם אוהל קינדער היים און זיצט און ווייקט זיך אין מונקאטש,

וועט נאך אמאל צוריק קומען, קינדער האבן נאך זייער פרי פאר אלל, זאג איך ענק עטס לעבטס אין א טעות, און דעמאלטס זייער קינדער פרי פאר אלל, ווען די פרויען האט מען צוגענומען זייערע רעכטן, זיי האבן געפייט אין ניינטין טווענטי, און היינט האמער איז די מענער דארפן פייטן פאר רעכטן, די זעלבע די קינדער, עס האמער געפייט פאר זיי, ענד עט די ענד אף די דעי, די רייטס אר היער טו סטעי, עס איז נאך היער, עס וועט צוריק פאלן, וואטש ענד סי. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ושוב שנית ושוב שנית ושוב שנית לקדשו, אזוי זינגט מען אין וויזשניץ ביי וואס מען זינגט ביי א ברית, רב שיף, שיף שנית, מען האט געכאפט א שיף וואס די שיף האט געדארפט טראגן אזאלעכע באמבעס אויף ארץ ישראל אז ס'וואלט געווען א שרעק, רב שיף איר זענט רב פון אנטווערפן. וויאזוי איז געשען אז א איד האט אריינגעברענגט טרייפע פלייש און קיינער האט נישט געוויסט? און דער איד האט שוין אריינגעברענגט אמאל, דעם איד האט מען שוין געכאפט, כ'האב עס געהאט אויף מיין האטליין דריי אדער פיר יאר צוריק, דער איד האט אריינגעברענגט טרייפע פלייש עפעס פון איירלענד צו פון ווי, עס איז אפילו נישט געווען, נישט נאר עס איז געווען טרייף, עס איז אפילו נישט געווען ראוי צו עסן ווייל עס איז שוין געווען אזוי אלט. אז מ'האט געקענט באקומען סאלמאנעלע פון דעם, צו מ'קען קראנק ווערן. סאו הרב שיף, איר זענט שטאטס רב, יא? נו, ווי זענט איר? אונז גייען מיר יעצט אייך טרייבערן. הרב שיף, וויאזוי געשען אז א איד האט פארקויפט נבילה? אמת, איר זענט געגאנגען, איר האט אראפגענומען דעם הכשר, זייער פיין, אבער האו דיד איט העפען? און וויל איך פרעגן, אפשר געשעט עס ווייטער אויכעט און אפשר די אנדערע געשעפטן זענען אויך נישט בעסער? אפשר? ווער ווייסט? איך בין געווען א בחור, כ'בין געווען אין אנטווערפן וואס ס'איז געווען די זעקס טעגעדיגע מלחמה, בין איך ארויסגעלאפן, און איך בין איינגעשטאנען אין אנטווערפן, איז געווען א פרוי, איך בין איינגעשטאנען ביי א פרוי וואס האט געהייסן מיסיס בערקאוויטש, ער איז געווען א מלמד אין יסודי התורה, און זי האט מיך געשיקט איך זאל קויפן אין בוטשער פלייש, איז געווען דארטן עפעס א איד פון אמעריקע וואס האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל, אין ארץ ישראל האט ער זיך נישט געוואלט באזעצן ווייל האט מורא געהאט פאר א מלחמה, זיך באזעצט אז זאל זיין נאנט אויף איזרעאל. כ'געדענק יעצט נישט וויאזוי ער האט געהייסן, שוין לאנג, איך ווייס נישט ער לעבט שוין אפילו, ער האט געהאט אויף די גרויסע גאס א פלייש געשעפט, גייט ער אריין און ער עס קומט א פרוי, די קהילה האט פארקויפט אינעם זעלבן סטאר כשר מיט נישט גלאט כשר, ווייל זעט אויס ס'איז נישט אזא גרויסע ביזנעס ס'זאל זיך לוינען צו האלטן אן עקסטערן סטאר, בקיצור איז ער געגאנגען און ער האט. געווען כשר מיט נישט גלאט כשר, איז געגאנגען, ס'איז געווען זונטאג, און איינער איז אריינגעקומען א פרוי, זי האט געבעטן נישט גלאט כשר געמאלן, האט ער געמאלן, נאכדעם האב איך געבעטן, מען האט מיך אויסגעלערנט, די מיסיס בערקאוויטש אז איך זאל זאגן גלאט כשר געמאלן, שוין, זעה איך אז ער לאזט די זעלבע מאשין, ער וואשט עס נישט אויס, און ס'גייט ווייטער גלאט, ער לייגט אריין אביסל גלאט און שוין, און ס'פארט. זאג איך אנטשולדיגט ס'איז פריער געווען דאך די נישט גלאט כשר פלייש זאגט ער סאיז היינט זונטאג און ס'לוינט זיך נישט צו עפענען צוויי מילעכלעך א גאנצע וואך פארקויפט מען גענוג פון ביידע לוינט זיך צו האבן צוויי מילעכלעך פאר זונטאג פאר דאס ביסל העט איר עסן נישט גלאט אביסל ס'עט דאך גארנישט שאטן איך האב מיך אויף דעם איד אויפגערעגט ער האט עס מיר אפגעמאלן דארט א קילא פלייש און איך האב מיך זייער אויפגערעגט אויף דעם איד און איך בין געגאנגען כ'האב עס שיין צאמגעראלט מיט מיינע הענט און געמאכט א באלי דערפון.

סאו כ'גיי אייך זאגן דעם אמת, מ'האט מיך אויסגעלערנט אז מ'הייבט הענט הייבט מען פיס. עניוועי, פרוכטער האט ער געהייסן, אויב כ'האב נישט קיין טעות, אינמיטן דערציילן די מעשה מיין איך ער האט געהייסן פרוכטער, ס'איז נישט קיין חילוק. עניוועי, בקיצור איז בין איך געגאנגען און כ'האב געזאגט דעמאלטס פארן בעזעם, בעזעם, עץ זענטס אין דר'ערד? האט דער בעזעם געזאגט פאר דעם מיסטער בערקאוויטש, אז טאמער שיקסטו נישט אוועק דער בחור פון דיין הויז ווייל איך בין איינגעשטאנען ביי אים, דעמאלטס וועט מען דיך אויפגעבן דאס מלומדות אין יסוד התורה. שוין, דער איד קומט צו ביינאכט מיט אראפגעבויגענעם קאפ און ער זאגט, ליסן, דער בעזעם הייסט אז מען מוז דיך אוועקשיקן, בעט איך דיך א טובה, פאר אויף לאנדן. זאג איך אזוי, כל זמן דו האסט מיך אריינגענומען ביי דיר אין שטוב, איז פיין, האב איך געהאט הנאה. יעצט אז דו ווילסט מיך נישט האבן מער זאגן וואו צו גיין, דאס גיי איך דיך נישט פרעגן. דו ביסט פאר מיר גוט אז זאלסט מיך האלטן, אבער נישט אויף צו זאגן א דעה. דעות צו זאגן פרעג איך דיך נישט. אריינגעגאנגען צו רבי איציקל, רבי איציקל האט נאך געלעבט דעמאלטס, כ'האב געזאגט, רבי איך האב נישט וואו צו זיין, מ'האט מיך ארויסגעווארפן וועגן די און די מעשה. זאגט ער, פיין, איך וויל דיר עפעס זאגן.

ווייל כ'האב געזען אין א מוזיעם אין דייטשלאנד, איך האב באצאלט געלט פאר א מוזיעם זאלן ברענגען פון יוראפ אלע קוועלער מיט אלע מקוואות, כ'האב זיי באצאלט גרויס געלט אין היידעלבערג האבן מיר געברענגט פינף קוועלער וואס איז נאך דא היינט אין דייטשלאנד, מען האט עס גענוצט נאך אין די צייט פון די ראשונים, זיי האבן אויך געברענגט א פיקטשער פון די מקווה פון אנטווערפן, ווייל זיי ווייסן דאך נישט א חילוק א קוואל צו נישט קוואל, ווי מען האט עס אריינגעלאזן, האבן זיי געכאפט א פיקטשער, זעה איך ס'האט צוויי אייזענע פייפס פון אויבן ביז אראפ, דאס ברענגט אראפ די וואסער. בין איך געגאנגען צו די רבנים איך האב זיי געזאגט הער אויס עטס האטס א פראבלעם, איז געבויעט האט עס ר' מאיר פויזן איינע פון מיינע רעבעס און ר' מאיר האט זיי געזאגט ס'איז היינט א צייט וואס מען מעג עס שוין פארעכטן אמאל האט מען נישט געהאט די פלעסטיק פי ווי סי'ס מען האט נישט געהאט די אלע זאכן מען האט נישט געוואוסט ווי שטארק ס'איז צו ס'טוט אויסהאלטן היינט מעג מען עס פארעכטן, פאלגט צו מען פארעכט. טשא, איך בין דאך געגאנגען, כ'האב זיי געזאגט נאך מער, איך צאל דאס געלט פאר פארעכטן אויך. איצטערט דער רב איז געווארן זייער היימיש מיט מיר, דאס איז פון די אנדערע קהילה, נישט פון שיף'ס קהילה, שיף איז דעמאלטס נאך נישט געווען, אבער דארט איז געווען שטערנבוך'ס א ברודער, ער איז אין די, אין לאמיר זאגן קהילה נאמבער וואן, די נישט אזא פרומע קהילה איז די אנדערע קהילה, דארטן האב איך גערעדט מיט זיי, כ'האב זיי צוגעזאגט איך געב זיי די געלט, קיצער מ'האט געהאט א עסטימעט צוואַנציק טויזנט דאלער. האט זי געזאגט איך ברענג דיר שוין דאס געלט איך שיק עס דיר אריבער, דער סוף איז געווען אז זיי האבן עס נישט פארראכט, פארוואס? מאכט א חשבון ס'איז זילותא דרבנן, און שלא יאמרו מיט אהער מיט אהין, עטס קענט זיך די אלע בלאף פון די רבנים, ווען זיי וואלטן חושש געווען אויפן אייבערשטנ'ס כבוד א פראמיל א טויזענטסטל פון וואס זיי זענען חושש אויף זייער כבוד, וואלט די תורה געהאט א געוואלדיגן קיום, עניוועי, מיר איז נישט קיין גרויסער חילוק, זיי האבן עס נישט געטוהן סוף כל סוף. תוך כדי דיבור האבן מיר ביידע קהילות פארציילט, ביידע, אז זיי האבן פראבלעמען מיט שחיטה, ערנסטע פראבלעמען, און כ'האב זיי געזאגט מ'וועט דאס אויך פארעכטן. לבסוף, פאר וואטעווער ריזען, אזוי ווי אלע קהילות, זיי זוכן איך זאל אוועקפארן און נאכדעם זאגן זיי אקעי, און פארטיג. ס'איז נישט קיין חילוק, איך גיי מיך נישט שלאגן, איך האב מיך נאר געשלאגן מיט וואס איך האב געבויעט, אדער וואס כ'האב געזען ס'פסול, ס'איז נישט דא ווער ס'זאל. געבן א געהעריגן הכשר, דא ס'האט רבנים, עטס ווילטס נישט, איך האב נישט נישט קיין כח און נישט קיין צייט צו ענק, און פארטיג. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג למעשה, ס'איז א ביטער אומגליק געווען וואס איז געשען, און דעטס איט. ווען שיף האט געדארפט ווערן די רב האט מען מיר געזאגט, אוי יעצט וועט זיין א רב, זאג איך אים ליסן, ביי אונז א פרעזידענט אין אמעריקע איז אויך אזוי, יעדער פארקויפט ער וועט טון אזוי, ער וועט טון אזוי, ער וועט, ער וועט, פאר. ער גייט ארויס און ער ווערט שוין געוועלט, ער גייט אריין אינעם אפיס, רופן אים אריין די סי איי עי מיט די עף בי איי, די וואס זיי פירן אמעריקע, אונז מיינען מיר דער פרעזידענט פירט און אונז האמיר א וואוט, ווי האט חיים מענדל געזאגט, חיים מענדל האט געזאגט די בעסטע ווארט, עפעס א רוסישער ברודער טרעפט איינעם פון דא פון אמעריקע, פרעגט ער וואס איז דער יחוס פון דער קאפיטאליסטישע אמעריקע? זאגט ער אזוי, באמת קיין גרויסע דיפרענס איז נישט דא, די חילוק איז נאר אזוי, אין רוסלאנד לאזט די רעגירונג נישט זאגן וואס דו ווילסט, און זיי טוען וואס זיי ווילן, און אין אמעריקע לאזן זיי דיך זאגן וואס דו ווילסט, דו קענסט צוזאמרעדן אויף וועמען דו ווילסט, און די רעגירונג טוט ווייטער וואס זיי ווילן, נישט קיין גרויסער חילוק, עניוועי איז למעשה איז דא דא אזוי געשען אז דער חברה'מאן, דער פרעזידענט. פאר ער ווערט פרעזידענט זאגן זיי אים אן ליסען דעיס לאנד ווערט נישט געראנט ביי א מענטש וואס יעדע פיר יאר אדער יעדע אכט יאר טוישט מען אים ביי מענטשן וואס זענען געוועלט פונעם עולם און דער עולם ווייסט באמת נישט וואס זיי ווילן דו פארשטייסט אונז פיר מיר דאס לאנד און זאלסט געדענקען ווער ס'איז דיין סופיריער דעטס איט און מיט דעם הייבט זיך עס אן און מיט דעם ענדיגט זיך עס. איז די זעלבע דא אויך, וויל איך ענק טאקע זאגן אז עטץ זאלטס וויסן וואס דא גייט פאר, דא גייט פאר א מורא'דיגע זאך, גייט פאר אז שיף ווען ער איז געווארן רב האט מען געזאגט יא דו האסט טאקע געזאגט דאס טוהן דער אייבישטער תורה, דאס איז געווען אינדרויסן פארן עולם, אונז האמיר דיר זאגן וואס דו עסט טוהן, נישט דו עסט אונז זאגן וואס אונז האבן דארף מיר טוהן, ווי וויל טיטש יו וואטס רייט פראם ראנג, און די תורה. האט מיט אונז גארנישט צו טוהן חס ושלום, אזוי ווי דער דיין און סאטמארער דיין האט אויף דעם א נאמען, תהלוכות הקהילה ס'איז א נייע זאך וואס אפאר שקצים רבנים האבן צאם געשטעלט, דאס הייסט תהלוכות הקהילה און שוין, און אונז טומיר וואס אונז וויל מיר, אונז זעמיר נישט משועבד צו קיינעם, אונז האמיר א רב און דו ביסט די רב און דו עסט זאגן וואס אונז האמיר דיר הייסן און שוין, און מיט דעם הייבט זיך עס אן און מיט דעם ענדיגט זיך עס, רבי יעקב יוסף איז געקומען פון יוראפ.

און ער איז פון דעם נעבעך געשטארבן אויכעט. מען האט אים נישט געפאלגט, אמעריקע האט נישט געהאלטן ביים פאלגן, זיי האבן נאר געזוכט א ברענד נעים, זיי האבן נישט געזוכט איינעם צו פאלגן, פאלגן. סא דאס איז וואס דא גייט פאר, דער עולם דארף דאס זייער שטארק וויסן און קלאר. מען האט גענומען שיף, רב שיף, אונז וויל מיר וויסן, זאלסט אונז זאגן ברבים א סטעיטמענט, וויאזוי איז געשען א מענטש, מען האט אים שוין געכאפט אפאר יאר צוריק, כ'האב געזאגט די זאך אויפן האטליין, וויאזוי איז געשען אז מען האט אים ווידער נאכאמאל געכאפט און געקויפט טרייפות, און עטץ האטס געמוזט אראפנעמען דעם הכשר. און שריימער האט פארקויפט טרייף ער האט פארקויפט ביליגער מיט אפאר צענט און יעדער איז געלאפן כאטשיג מען האט געוויסט ס'איז נישט דא קיין הכשר אבער דאס קען נישט זיין ווייל מען האט דאך אראפגענומען דעם הכשר ס'האט דאך יא געהאט א הכשר און מען מאכט א שווייג איז שטיל געווארן. אן אנטווערפענער האט מיר אריין געשיקט א טעקסט און אלעס פארציילט סאו וואס גייט דא באמת פאר רב שיף כ'האב דאך געמיינט דעט יו וויל בי דער נח זה ינחמנו מעצבון ידינו אויב מען קען דיר אויך נישט טראסטן ביסטו דאך אזוי ווי שטערנבוך אין די קהילה דאך אויכעט א רב וואס מען קען אים נישט טראסטן. סאו בעיסיקלי ווי גיי מיר יעצט גיין? וועם גיי מיר יעצט נעמען צו זיין דער רב? א גלח זאל מען נעמען? דער גלח קען דאך נישט די תורה, און ווער זאגט אים קען מען יא טראסטן? איך זעה אז די רבנים זענען געווען פונקט אזאלכע חזירים ווי די גלחים, סאו קען זיין זיי האבן פונקט אזוי ליב געלט אויך. ס'איז געווען איינער זאגט אמאל פאר א פאר אין בית מדרש הויעך, איך האב געזעהן אז די רב איז אין איין בילד דארטן אין צייטונג מיטן גלח. זאגט ער דו שייגעץ זאג להבדיל זאגט ער ניין ס'שטייט דארט אז ביידע גנב'ענען געלט נישט קיין להבדיל צווישן זיי דער רב גנב'עט געלט און דער גלח גנב'עט געלט סאו וועמען מיר אונז אריינשטעלן יעצט א משגיח אויב שיף איז דורך געפאלן שיף האט געמיינט ער עט אריינקומען און ער עט זיין באלעבאס אויף די שטאט ליטל דיד הי נאו אז די שטאט האט נישט קיין באלעבאס דער איז נאו באס דער באס זענען די פאר שקצים וואס זיי זיצן ביי די שיסל ביי די געמיינדע. יא, די זענען די באס. דו ביסט די באס? דיך פרעגט מען וואס צו טון? יעצט איך וויל דיך בעטן. טוביה גוטע זונטאג מאנטאג איז זיין מזל איז געווען אז ער זאל ארויסקומען קעגן די טרייפענע פלייש אין אנטווערפן. ער האט עס נישט געטון. האט אים דער בעל דבר צוגעשטעלט א פאסטן אין ארץ ישראל. ער האט געזען דאס איז א גוטער קאנדידאט. ער גייט נישט ארויסקומען ווען ס'איז דא טרייפות. דאָ זאָל ער מטמא זײַן גאַנץ ארץ-ישׂראל, זאָל ער אָנפֿרעסן טרײפֿות גאַנץ ארץ-ישׂראל. הער, װאָס דאָ טוט זיך! חמורהדיקע זאַך! עניװעי, איז ער געגאַנגען װײַטער און ער האָט אַרײַנגעשטעלט, דער בעל-דבֿר האָט אַרײַנגעשטעלט דאָ דעם שיב שײניס, דער שיב שײניס לעקאַטשאָ. האָט אַרײַנגעשטעלט אַ נײַעם רבֿ שיף. פֿאָרט אַ שיף אין מיטן ים.

ירושלימער רב, אנגעפרעסן גאנץ ירושלים מיט נבילה, יעצט אין זיין האום טאון האט מען יעצט אויך אנגעפרעסט מיט נבילה. סאו ווי דא א רב וועם מען קען שוין יא טראסטן? א שיף איז שוין אויכעט געגאנגען אראפ, און ווי שוין דא א רב וועם מען קען טראסטן זעמער דאך אויף צרות, אונז גיימער נישט דורך לאזן די זאך שיף אנטיל יו דאונט גיוו א ריעל עקספלענעישן אוו וואט ריעלי העפענד, ביסטו אן אפגעפרעגטער מענטש, ווער נאט גאנע לעט יו געט עוועי וויט איט, טראסט מי. שוין. דאס איז די פרשה פון אנטווערפן מיט די טרייפענע פלייש, נישט נאר אונז האמיר געהאט א פינקל, זיי האבן אויך דארטן א פינקל, ס'פינקלט ארום דארט. און יעצט גיימיר זעהן וויאזוי דער רב וועט עס הענדלען, מיט דעם וואס ער גיבט ארויס אז ס'איז טרייף האט ער גארנישט געהענדלט, מ'דארף זעהן אז ס'זאל מער נישט קענען געשעהן, און מ'דארף זעהן צו די סטארס וואס זענען יעצט אפן צו זענען בעסער, און מ'דארף אנהייבן זיך ארומצוקוקן, אויף דעם ביסטו א רב? ביסט א רב אז דו זאלסט וויסן? דו ביסט די פאליסמען? יעדער וויל דיך סקרוען, יעדער וויל מאכן געלט און זאגן אז ס'איז כשר, און זען וואס דו וועסט טון. אונז האבן מיר געזען פאדווא פרוים פאדווא, און די שוחטים האבן אים געזאגט קאמפלעינס אויף די שחיטה האט ער זיי ארויסגעווארפן, איך האב גערעדט מיט א שוחט, מען האט אים ארויסגעווארפן נאך אסאך יארן ווייל ער האט קאמפלעינט. סאו הרב שיף איך וויל מיט אייך זיך אביסל דורכשמועסן, אונז זעמיר זייער אפסעט וויט וואטס גאואינג אן. אויכעט זעמיר אונז מורא'דיג אפסעט וואס איז פארגעגאנגען דא אין רובאשקין ווייסטו דאך, צער בעלי-חיים דאורייתא, דאס איז געווען מותר לכתחילה, און אלע אנדערע זאכן, און איך ווייס נישט ווי כשר ס'איז געווען, איך זע אז די ברויערס קהילה זענען געווען די ערשטע בעל מכשיר, זיי האבן געזען ווייסמאנדל איז אריינגעקומען זענען זיי ארויס, ווייל זיי האבן געטענה'ט ס'איז פויגלדיג. יעצט, מען האט געטראפן האב איך ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק אין פוילן האט דער רב הראשי געזאגט ליגנט פאר די גאווערמענט אז ער געט קודם א שאק פאר די בהמות, וואס דאס איז אדער אמת אדער נישט, מה נפשך איז עס אמת איז דאך די בהמה געווארן טרייפה, איז עס נישט אמת האט ער געזאגט א ליגנט, די גאווערמענט איז זייער ברוגז זיי האבן עקספעלד די גאנצע שוחטים און די שחיטה פון פוילן. און די זעלבע יעצט דא אין לאנדאן, מען זאגט ליגנט פאר די גאווערמענט, די גאווערמענט איז אוועיר אוו איט, ס'איז היינט דא ווידיאוס איבעראל, און דער סוף גייט זיין אויב וועט עטס ענק נישט אראפזעצן מיט די גאווערמענט און מאכן רולס וואס אונז מוזן מיר האבן על פי הלכה נאר מיט זאגן ליגנט מיט מעשות, איטס נאט גאנא ווארק. עט די ענד אוו די דעי גייט מען אונז עקספעלן פון אלע שחיטות איבער די גאנצע וועלט אונז מיר קענען שעכטן אין זאמבאבי אפריקע דארטן וואו לעיזער בערלאנד געפינט זיך אבער דארט שעכט מען נישט קיין בהמות דארט שעכט מען גארילעס אינמיטן וואלד און דו האסט א פראבלעם ווייל דאס איז נישט כשר עניוועי. עטס ווייסט אונז ליידן מיר אלץ פון די אלע משוגעים, ס'איז געווען אמאל דער דער טענקער דער פרידמאנישער, די אלע פעלט א שטיקל א שרויף, איז געווען דארטן דער טענקער'ס א זון ער איז ארום געלאפן קעגן דעם עירוב און און איך געדענק ער פלעגט מיר נאך שרייען אין די גאס, דעמאלטס האב איך נאך נישט געהאט דעם האטליין אפילו, אוי דער עירוב, ווייל איך האב געהאלטן אז דער עירוב איז א וויכטיגע זאך ווייל אינגעלייט האבן שאלות צו פרעגן און אזוי ווייטער, איך האב נישט געהאלטן אז מ'דארף אזוי ווי רב ביק האט געזאגט מ'וועט גיין. באקן אום שבת פיצא, אויב דער אויוון וועט שוין זיין אנגעשטעלט און ס'וועט שוין זיין אריינגעלייגט, אזא בהמה בין איך נישט געווען, באט עניוועי, כ'האב געהאלטן אז ס'איז זייער וויכטיג פאר פאר וועמען ס'איז וויכטיג, און קיינער קען עס נישט טון, דו ווילסט נישט טראג נישט. ער איז געווען דער חסר דעה דעם טענקער'ס זון, ער איז מיר נאכגעלאפן אין גאס. א שיינעם טאג איז ער געגאנגען אוט אוו קאנטראל, ער מוז זיין אביסל א גערירטער, עניוועי. זיין טאטע האט אים געזאגט, הער מיך אויס, גיי טרעף דיר א דזשאב פון ניין טו פייוו. זאגט ער, טאטע, מען איז מיר שולדיג פאר די עירוב אפשר פערציג פופציג טויזנט דאלער איך האב אריינגעלייגט. זאגט ער, איך וועל דיר עס צוזאמשטעלן. און ער האט אים עס צוזאמגעשטעלט, און היינט איז ער א נארמאלער מענטש, איך זעה אים אין די גאס, איך זעה אים זייער אסאך מאל, הי העז א דזשאב, ניין טו פייוו. אדער ניין טו סיקס, דעטס וואט דעי אלל ניד, יעצט איז דא א קראנקער זכר יואלי צימערמאן א חזר ער שטופט זיך צווישן פרויען, איך האב שוין געהאט אויפן האט ער האט שוין דא קונה שביתה געווען אפאר מאל, יעצט איז ער געגאנגען אין מאנרא און ער האט פראטעסטירט קעגן דושינסקי, פארשטייסט א מעשה, יעדער ראצער טוט דא וואס ער וויל, דעס האט מען אים אזוי אויסגעלערנט, מען האט אונז אויסגעלערנט, נאר דעמאלטס ווען דו האסט אונז געברויכט קעגן קלויזענבורגער רב, צו דו האסט אונז געברויכט קעגן בעלזער רב, האסטו דיר איינגערעדט דו טוסט א גרויסע מצוה, און יעצט זעסטו אז דו האסט פארדארבן די יוגנט, אוי ס'איז נישט דא קיין לידער, ס'איז נישט דא קיין פירער, יעדער קען טוען וואס ער וויל, קומט אזא יואלי צימערמאן, ער האט נישט קיין דזשאב, דרייט זיך אין אלע מקווה'ס, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון פאיע, מיר האט דארט א רב געזאגט, ער איז דעמאלטס דארט געוען, מ'האט אים ארויסגעווארפן אינמיטן מאכן משכב זכר פאר א יונגעל, פאר א בחור'ל האט מען אים ארויסגעווארפן. און דער משוגענער גייט אונז לערנען אידישקייט וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, און צו דושינסקי מעג יא גראבן טויטע צו ער טאר נישט גראבן טויטע, האט ער געמאכט אן איליגעל פראטעסט, האט מען גערופן די פאליס און מען האט אים איינגעזעצט. דאס האט מען געדארפט טון אלע פופציג יאר, מען האט נישט געטארט נוצן די בחורים מיט די יונגלעך פאר ענקערע שייגעץ שטיק. יו נעווער העד די רייט טו דו דיס. כ'האב געזאגט די רבי זכרונו לברכה האט אונז גענוצן זאל מיר גיין פראטעסטירן, איז ער געווען א הייליגער מענטש, און פאר יעדן פראטעסט פלעגט ער זאגן תפילות, און ער האט אריינגערופן יעדן איד און פרעגן דיר וועט עס שאטן צו פרנסה און דיר וועט עס שאטן און ער האט צוגעשטעלט פאר יעדן פרנסות, ר' משה יאסל שווארץ האט אים געשאדט צו זיין חזנות האט ער אים צוגעשטעלט צו זיין א נאכט וועכטער אין ישיבה אז ער זאל כאטש האבן פרנסה, און דער איד האט מתפלל געווען כסדר. אז ער זאל מצליח זיין איז געווארן דא א נייע זאך, מען נוצט די קינדער פאר אלע שייגעץ שטיק, די רבי האט געמעגט פאר זיינע הייליגע זאכן און דאס איבריגע איז אלעס בטל ומבוטל, כ'האב ענק שוין געזאגט. אלע פראטעסט וואס איז געווען, אויסער וואס די רבי האט אונז געשיקט פאר ציונות און פאר די ניתוחי מתים, דאס איבריגע איז אלעס געווען. פאליטיקס, געלט, שקר, בלאף, סמך מם, סטרא אחרא, דאס איבריגע איז גארנישט ווערד געווען. פארשטייט זיך אז אויכעט אזא נארמאלע צאמגעשטעלטע אסיפה קעגן גיוס בנות, וואס איז געווען דעמאלטס אויכעט, מען איז געפארן אויף וואשינגטאן, און יעצט איז עס אויך דא, דאס איז נארמאל, פיין. די איבריגע זאכן רבותי דאונט ביי איט, מען גייט נישט אין א מלחמה נאר אז ס'איז דא ווער ס'געט געלט און ווער ס'פיינענצירט, און דאס איז היינט דאס אידישקייט, געב געלט, פיינענציר, און איך וועל מיך גיין שלאגן. הערשל קלאר מיט זיין משמרת הצניעות, מ'איז געגאנגען קעגן די גרעטש בילדינג, מ'איז געגאנגען דארט קעגן שטיינער סטודיאו, דו ווייסט אפילו אז ס'איז דא בכלל א סטודיאו דארט? דארט איז דא א סטודיאו וואס און ס'ווערט אנגערופן האליוואד אוו ברוקלין, ס'איז דא א סטודיאו וואס ס'גייען ארויס פיקטשערס פאר הונדערטער מיליאנס אוו דאללערס א יאר, דו ווייסט אפילו נישט, יו דאנט איווען נאו אבאוט איט. און די זעלבע מיט די גרעטש בילדינג, גרעטש בילדינג חברה באדערן דיך נישט, כ'ווייס די פאפא רב האט געדארפט קויפן זיין דארטן אין קווינס דעם ישיבה וואס איז יארן געווען די פאפא ישיבה, זענען געגאנגען עס זעהן, די גבירים זענען געקומען און זיי האבן געזאגט זיי ווילן עס נישט קויפן, פרעגט פאפא רב פארוואס נישט, ווייזן זיי אים אז קעגן איבער איז דא א ריזיגער בית הפגר. האט פאפא רב געזאגט זייער א גוט ווארט, זאגט ער אזוי, גלייבטס מיר, פאר איין לעבעדיגן גוי האב איך מער מורא ווי פאר דעם גאנצן בית הפגר פאר אלע גוים אינאיינעם, יא, און דוד שמידל האט נישט מורא פאר אידישע בית החיים אויך נישט, אבער אזוי האט ער געזאגט א גוט ווארט, פאר איין לעבעדיגן גוי האב איך מער מורא ווי פאר דעם גאנצן בית הפגר, דאס זעלבע דא אויך, פאר איין ברך מרדכי. לעבאוויטש, אדער פאר איין יחיאל ברוינער, אדער פאר איין נחמיה וועבערמאן, האבן אונז מער מורא ווי פארן גאנצן שטיינער סטודיאו מיט אלע איינוואוינער פון גרעטש בילדינג. זיי האבן דאך קיינמאל נישט געבאדערט אונזערס א קינד, עט ליעסט וואס אונז ווייסן. סא הערשל קלאר מיט פראטעסטירן, ס'האט זיך געעפנט א מאניקיור שאפ אין וויליאמסבורג, ס'האט זיך געעפנט דאס, ס'האט זיך געעפנט, אלעס איז באלאוני. ס'האט זיך געעפנט גריל אן לי האט ער באצאלט די פרייז קען ער ווייטער אפערעיטן אויפן קארנער ווי ס'איז געווען דעם פריינד'ס די דריי גודס האט זיך געעפנט דארט און זיי זאגן ס'איז דא מיסע פיקטשערס ארויסגעשטעלט אויף אין די ווינדאו בקיצור דער איד האט געפרעגט משמרת הצניעות מה יקר און ער האט באצאלט. ס'איז געווען אזויפיל בעלאוני דא ס'איז אנבעליוועבל אז אלע רבנים פעל פאר אלל דיס בעלאוני. סא עניוועי זענען זיי געגאנגען זיי האבן גענומען יואלי צימערמאן און מ'האט אים איינגעזעצט נאו פראבלעם ער האט זיך געשלאגן מיט די פאליס האבן זיי אים אראפגעלייגט אויף דר'ערד און זיי האבן אים אויסלערנען דא איז נאר געווען די פראבלעם אז אונז די סיטיזענס און די אידן וואס זיי וואוינען אין שטאט האבן נישט פארלאנגט אונזערע רעכטן פון די פאליס מ'האט געלאזט די ליעזאנס מיט אזאלכע דוד עקלשטיינס מיט אזאלכע דר'ערד ליגערס זיי זאלן אונז פירן. ער האט געזאגט פאר א פרוי, גיי, איך וויל זאלסט זען וויאזוי דו גייסט אראפ דעם בארג, איך וויל זען וויאזוי ס'וואבלט פון דיר דאס פלייש. וואט א חוצפה אזאנס צו זאגן פאר א אידישע טאכטער. און אז זי איז אביסל פעט? קען זי דאס העלפן? דו חזיר, דו מנוול. פוי, דאס איז געווען סאטמאר משמרת הצניעות. וועבערמאן האט געטון מיט. פראבלעמאטישע מיידלעך? וואט א דזשאוק! שוין, דאס איז געווען צוגעלייגט און יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. כ'האב שוין געמאכט מיין שיעור אזוי ווי יוזשועל, נאר כ'האב צוגעלייגט שוין אן עמורדזשענסי, יעצט גייט נאך אן עמורדזשענסי, ס'קומט צו זאכן. כ'בין געווען קוקן א מקווה אין ניו יארק סטעיט ווייט אוועק, אויפן וועג צוריק בין איך דורכגעפארן א פלאץ וואס ס'הייסט בלומבערג. האב איך זיך דערמאנט, הזאת נעמי, דאס איז דאך די שטאט אויף וואס מען שלאגט זיך ארום. האב איך געקלערט, לאמיך אריינגיין, זעה איך עס איז דא פינף, פיר הונדערט און פינף און צוואנציג איינוואוינער, נאר אריינגיין. אויפן וועג אריינפארנדיג זעה איך א שיינעם הויז, ס'איז אביסל א הויעכע דאך די אונטערשטע פלאר, ס'איז גוט פאר א סטאר, און העכער דעם איז דא ווי מען קען וואוינען. טראכט איך ביי מיר אזוי, דאס וואלט זייער גוט געווען ווען איך קויף עס אפ, וועל איך כאטש האבן א שול ווי צו דאווענען. מיינסט אז מען ווארפט איינעם ארויס פון שול דארף ער זיך אוועק גיין? ניין! מאכט זיך אליין א שול. דערס נאטינג ראנג אז מען מאכט זיך אליין א שול. עניוועי. כ'האב געקלערט איך גיי עס טוהן. שטעל איך מיך אפ, דארט איז דא א באנק פונקט קעגן איבער, און איך גיי עס טוהן. איך גיי ארויס, זעה איך פונקט קעגן איבער איז דא א סטאר, כאן יוקם בעזרת השם, א כשר'ע רעסטאראנט. און אויכעט לעבן דעם איז דא א סטאר וואס ס'גייט קומען בעזרת השם א דזשודאיקא, דזשודאיקא הייסט אזא אידישע זאכן, ספרים און אזוי ווייטער. נו, וויל איך זיין שוין אינדערהיים. גיי איך ארויס, און איך גיי ביז סוף די גאס, פארט דורך א טראק, אזא פיקאפ טראק, און הייבט אן צו שרייען, יו ע ד, איך וויל ענק נישט זאגן די מיאוסע ווערטער ווייל מ'טאר דאך נישט מנבל פיו זיין, איבערגעחזר'ט אפאר מאל, און ער זאגט יו מיאוסע ווערטער דזשו, גאו האום! דאס איז אויך א מורא'דיגע זאך, דארט גייט מען אריין שלעפן דעם עולם, וואס עטץ פארשטייטס נישט איז אזוי, א מענטש קען נישט מאכן די שבת'דיגע פיש, די געפילטע ס'זאל טעיסטן אין די וואכן אויך אזוי, די שבת'דיגע פיש האט א עקסטערן טעם און אן עקסטערן חן, איך האב א תבלין ושבת שמו, זאגט דער אייבערשטער, די זעלבע דא אויכעט, עטץ מוזטס פארשטיין. דו קענסט נישט מאכן א שטעטל אויב ס'איז נישט דא קיין סייעתא דשמיא. ס'שטייט מען האט געבעטן רבי יוסי בן קיסמא ער זאל קומען וואוינען דא אין די שטאט מ'וועט אים געבן אסאך געלט, זאגט ער אפילו עטס געטס מיר אלף אלפי דינרי זהב וועל איך מיך נישט באזעצן נאר אין א מקום תורה וכן אמר דוד המלך טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. פרעגט די וועלט א קשיא קענסט דאך מאכן פאר אלף אלפי דינרי זהב קענסטו דאך מאכן א מקום תורה? ענפערט די וועלט אזוי. מאכן א מקום תורה קען מען נאר מיט מסירות נפש, נאכדעם פעלט אויס געלט ס'זאל ווייטער אנהאלטן, אבער מאכן קענסטו נישט מיט געלט. דאס איז א דזשאוק. געדענק ווי די רבי האט זיך געפלאגט און ער האט געזאגט תפילות און ער האט אייביג געבעטן ביים אייבערשטן, און פאר די רבי איז נסתלק געווארן א וואך פארדעם, איז ער ארום געפארן באקוקן יעדעס הויז עקסטער און ער האט יעדן איינעם אינזין געהאט און געפרעגט ווער ס'וואוינט דא, ווייל ער האט געוויסט די חברה האבן אים צוגעהאלפן בויען די שטעטל איז ער זיי שולדיג א טובה, איז למעשה האט עס די רבי געבויט מיט זיין בלוט און מיט זיין סייעתא דשמיא, קומען זיך דא נאר אפאר לייצים און מ'גייט בויען, ער וועט אויך בויען א שטעטל, ער וועט אויך בויען א שטעטל, און בפרט נאך ס'געמאכט אויף צו צוברעכן אן אנדער. עניוועי, איי וויש יו א לאט אוו לאק. כ'האב שוין געהערט די סלאגאנס וואס דארט טוט זיך. נאכדעם האב איך געזעהן ס'איז דא דא א בית הפייגער. איך וויל אייך עפעס זאגן, אפשר קען מען דאס אפקויפן פאר ביליג און מ'וועט דארטן בויען די דירות. עטס מיינטס נאר אין בית שמש מעג מען דאס טוהן? צו עטס מיינטס נאר אין ירושלים ווי ס'סאטמארע שטעטל איז געבויעט מעג מען עס טוהן? לאמיר עס דא אויך טוהן. אלטע מצבות, ס'איז שוין נישט דא קיין יורשים. קען מען דאך מאכן א מחאה. אזא שאנד סאטמאר אזא שיינע אימפעריע זאל זיך אראפלאזן קויפן בית הקבורת'ער און אויפגראבן, סאטש ע שעים, ס'איז נישט צום גלייבן. עניוועי. נישט נאר דאס, זאליקא, קענסט פארגרעסערן א בית החיים דא, ס'איז דא א בית הפייגער, קענסט מאכן א בית החיים לעבן דעם, וועסטו האבן ווי צו ליגן, קענסט דאך מאכן אלעס אזוי ווי אין מאנרוי דא. נאכדעם בין איך אביסל געפארן נאך פינעף מינוט שפעטער האב איך געזען די סיטי אוו וואורטסבארא ס'הייסט דער עולם כאפט נישט וואס דא איז פארגעגאנגען דא איז פארגעגאנגען אזוי. ס'איז דא עפעס א איד וואס זיין טאטע איז געווען נחום לאם און עס זעט אויס ער איז אן אינוועסטער ער האט דארט אביסל פראפערטי האט ער אריינגעפירט דעם עולם אין באד ווען די קומסט ארויס אויפן סעווענטין שטייט א סיין ניו יארק סיטי זיבעציג מייל די קומסט ארויס פון מאנרא שטייט אין ניו יארק סיטי איז פופציג מייל ס'הייסט נאך צוואנציג מייל איין וועג יעדן טאג און ס'עפעס אזוי נישט צו די זאך נישט דא נאנט ארום און ארום קיין שפיטעלער ס'נישט דא גארנישט ס'איז ווירדזשין לענד ס'גוט פאר זומער פאר סאמער האוזעס מענטשן מוזן ארויספארן צוויי א האלב שעה אין קאנטרי איז עס גוט אבער ס'איז שוין ביי די הילס אוו וואורטסבארא. כ'האב ענק אלץ געזאגט אז ווען עטס וואלטס געהאט סייעתא דשמיא וואלט עטס געקויפט אין א גרויסע שטאט אין א גרויסע שיינע שטאט. און דארט איז דא גענוג צו קויפן לאנד אין אסאך פלעצער, און האסט א האספיטל, האסט אלעס, אפילו עז ניער עז דעלעוועיר, ס'איז אזויפיל שטעט ארום און ארום. נאר וואס, נישט דא קיין סייעתא דשמיא מיט ארויספירן דעם עולם, האט עס נאך די רבי געטון, האט ער דאך געווען א גברא דמריה סייעיה. שוין, האט ער עס, איז עס אים געלונגען. אבער משה מוסר פרידמאן מיט זאליקא דער עם הארץ, די גייען בויען א שטעטל. עניוועי איך בין געווען זייער צובראכן דערפון ווייל דארט פירט מען אריין כלל ישראל דאס איז די ריכטיגע ווייסט אט די ריכטיגע רעדנעקס הייבט אן צו שרייען הויעך פון דעם פיקאפ ווען. Wow האט ער געשריגן און א צווייטער האט אויך געשריגן. עניוועי ס'איז אזוי ווי די מצרימישע כלבים אז איינער בילט בילט יעדער נאך ס'איז א שאנדע וואס דארט טוט זיך. יעצט האב איך געוואלט רעדן אפאר מינוט וועגן פארן אויף ליזענסק, עטס ווייסט אז ס'איז א מקום סכנה, מ'האט יעצט אראפגעשאסן א פליגער אויכעט, מ'האט עס אראפגעשאסן, קען זיין ס'איז פון אויבן געשאסן געווארן, צוויי מענטשן איז געפארן מיט א פאלשן פאספארט, זיי ווייסן אז ס'קומען אסאך אידן, ס'איז זייער נישט סעיף, רבותי טריי צו ריפרעינען פון פארן, עס פעלט נישט אויס, אויב ווילסט באמת זיין מקושר צו רבי ר' מיילעך, לערן דעם צעטל קטן, נעם דיך אונטער איין הנהגה טובה וואס די. אויסארבעטן דיין מידה, העסטו האבן מער ווי דאס גאנצע געפאר. ס'איז א מקום סכנה יעצט, גאנץ פוילן, אלעס איבעראל איז דארטן, אין אוקריינע, ס'קען אויסברעכן יעדע מינוט א וועלט מלחמה דארט, אמעריקע העט אריין שיקן טרופס, יוראפ העט אריין שיקן טרופס, די רוס העט שיקן טרופס, כ'שוין לאנג נישט געהערט קיין מלחמות, מילא פאלן די געלטער איבעראל, מאכט מען א מלחמה, די אלע גאווערמענטס זאלן אויפעפענען די פאקעט בוקס. זיי גייען אויסבלוטיגן גאנץ אוקריינע נעבעך, די אוקריינע האבן נישט קיין טשענס איינצונעמען רוסלאנד. סאו אפילו די וואס פארן נאר אויף פוילן, איך פאר נאר אויף פוילן, די עירפארטס זענען נישט סעיף, גארנישט איז נישט סעיף, עטס מוזטס פארשטיין, די רוסן שטייען איבעראל, זיי ווילן נאך פוילן אויכעט צוריק נעמען, בפרט נאך יעצט גייט מען פארן ניסן, ראש חודש ניסן, צי שבת מברכין ניסן, פארט מען צו ר' נחמן, דארט איז אזא מקום סכנה, אוקריינע. אז ס'איז ממש א שרעק. די תלמוד תורה זענען נישט אפן, גארנישט איז נישט אפן. יעצט, אין די אלטע צייטען מ'איז געפארן אויף רוסלאנד כאטשיג זיי האבן נישט אריינגעלאזט אמעריקאנער נאר מיט גרויס פראבלעמען. זענען אבער נישט געווען דא דיך צו הרג'ענען. זיי זענען געווען דא דיר אנצוטוהן צרות און מאכן זיכער אז דו ברענגסט נישט אריין זאכן וואס וועט זייער רעגירונג ווי מ'זאגט באשמוצן. אבער. עט די ענד אוו די דעי האבן זיי דאך נישט געזוכט צו הרג'נען, פארקערט זיי האבן דאך געזוכט צוריקצוברענגן יעדן אמעריקאנער לעבעדיג כדי מען זאל נישט זאגן אז מען האט אים דארט געהארגעט. יעצט איז א נייע זאך, מען רעדט פון פארגיסן אידיש בלוט, עס האבן זיך אויפגעהויבן די ניאו נאציס אין גאנץ אוקריינע און אין גאנץ יוראפ, אז אלעס איז דער איד שולדיג, כ'ווייס נישט וואס דער איד האט צו יעצט געטון, סאו איך בעט דעם עולם אויב דו קענסט זאלסטו יעצט נישט פארן, ס'איז נישט סטאביל. ווילסט דיך מקשר זיין מיט דער רבי ר' מיילעך? נישט קיין פראבלעם, נעם א נועם אלימלך, לערן יעדע וואך א שטיקל, ארבעט אויף וואס דו זעסט, נעם א צעטל קטן, אבער טריי צו ריפרעינען יעצט פון פארן, יעצט איז זייער נישט סעיף די וועלט. יעצט איך האלט, כ'מיין דאס איז לכאורה בפשטות, אז מען טאר נישט גיין אין מיליטער פשוט ווייל מען ווערט קאליע און אזוי ווייטער, למעשה, אלע יארן אידן זענען געווען דא אין אמעריקע, אידן זענען געווען אין יוראפ, אונגערן, איבעראל, יעדער האט געמוזט גיין אין מיליטער, מען האט געמוזט גיין דינען אין די מיליטער. איז למעשה וויל איך ענק פארציילן סתם א אינטערעסאנטע זאך דערצעלן. ס'איז דא דער גרויסער גאון אין בני ברק ער הייסט ר' חיים קניבסקי, זיין טאטע איז געווען דער סטייפלער גאון, זיין טאטע איז אויך געווען אין מיליטער, טאטע געווען אין מיליטער. דער בעלזער פלעגט אים רופן דער טויבער פון בני ברק. אזא נאמען האט ער אים געגעבן, א ניק נאמען. ער לעבט לעבט לעבט אין בעלזא קענסטו רופן ווי דו ווילסט צו רופן דעם לעצטן, נעבעך.
עניוועי, דערציילט מען די געשיכטע וויאזוי איז ער געווארן טויב, וויאזוי איז ער טויב געווארן? איז די געשיכטע פארציילט אז ער איז טויב געווארן ווייל ער איז געווען אין מיליטער אין רוסלאנד און ער האט אנגעזאגט דעם גוי אז דעם פעלץ, זיי פלעגן האבן אזא ווארעמע פעלץ זיי צו ווארעמען אין די קאלטע סיבירישע פראנטן. ער האט אים אנגעזאגט ער זאל עס אים איבערגעבן אין די האנט, נישט ארויפלייגן אויפן בוים. למעשה איז ער געגאנגען דער גוי און האט עס יא ארויפגעלייגט אויפן בוים, און אזוי ווי ס'איז שבת, שבת טאר מען דאך נישט אראפנעמען פון א בוים ווייל מ'איז משתמש במחובר, איז ער געשטאנען א גאנצן שבת אן דעם גרויסן פעלץ, דעם גרויסן ווארעמען צודעק. דאס האט אים געשאדט אז ער איז געווארן דעמאלטס טויב. סאו דאס איז א מעשה. אפילו גדולי ישראל האבן אויך געמוזט גיין אין מיליטער, אבער אוודאי עס איז נישט זיכער נישט גוט אז מען גייט אין ארץ ישראל אין מיליטער און עס איז זיכער נישט גוט בני תורה זאלן דארט גיין. נאר עס איז געווען א מעשה אזוי. עס איז געשטארבן די וואך א איד אין ארץ ישראל וואס ער הייסט ר' שמואל גראסבארד זכר צדיק לברכה. עס איז דא א ספר. וואס איז ארויסגעגעבן געווארן וועגן ר' ברוך בער לייבוביץ ווערט דארט צוגעברענגט וועגן דעם ר' שמואל גראסבארד, ער איז א טאטע פון איינער פון די משגיחים אין פאנאוויטשער ישיבה, ס'איז דא א משגיח וואס ער הייסט גראסבארד, און ער איז אן אייניגער פון דעם וואס ווערט געברענגט דארטן אין דעם ר' ברוך בער לייבוביצ'ן ספר. בקיצור, ר' חיים קניבסקי קומט אריין. און ער וויל זיי מנחם אבל זיין, זענען זיי געווען מורא'דיג סורפרייזד, ווי קומסטו אונז מנחם אבל צו זיין, ביסט דאך א איד וואס גייסט אין ערגעץ נישט. בקיצור זאגט ער זיי, איך וויל דיר זאגן, איך בין וועגן דעם געקומען ווייל כ'האב הכרת הטוב פאר דיין טאטן, דו, וואס האט מיין טאטע מיט דיר, וואס האסטו מיט מיין טאטן, וואס האבן מיר קיינמאל נישט געהערט אז מיין טאטע זאל אפילו דיך קענען נאנט, זאגט ער, ער איז געווען דער קאמאנדער אין די מיליטער דעמאלטס ווען איך האב געדינט אין ארץ ישראל אין מיליטער און ער האט מיר זייער אסאך געהאלפן. יעדער האט אנגעהויבן צו קוקן, יו נעווער הערד אוו סאטש א סטארי, די מיליטער, מיין טאטע אין מיליטער. בקיצור, זיי פרעגן אים, דער רב איז געווען אין מיליטער? זאגט ער יא, גיבט א שמייכל, זאגט ער, ס'איז געווען ביי די ארץ ישראל'דיגע מלחמת השחרור, אינדעפענדענס מלחמה. האבן מיר געלערנט אין לאמזשע ישיבה ס'איז געווען אין פתח תקווה א ישיבה עס האט געהייסן לאמזשע ישיבה עס האט זיך אנגעהויבן די מלחמה מ'איז געקומען אין אלע ישיבות אויפפיקען די בחורים אז זיי זאלן גיין אין פראנט נו ישיבה בחורים האבן דאך נישט געקענט געהעריג שיסן זיי האבן דאך נישט געוויסט וויאזוי מען האלט א גאן אין די האנט אפילו זענען זיי געגאנגען און מען האט זיי געגעבן שטיינער. און שטעקענעס צו ווארפן. הא, פון דארט קומען די צוריק גאנצע חברה אז זיי ווארפן שטיינער. די גאנצע מדינה איז איינגענומען געווארן מיט שטיינער און שטעקענעס. בקיצור האט מען זיך געלייגט אויף די הויעכע בערג און טאמער די אראבער וואלטן געוואלט קומען צו לויפן וואלט מען זיי געווארפן שטיינער און שטעקענעס. יעצט זאגט ער אזוי, איך געדענק יעדער איינער האט זייער מורא געהאט, און ס'איז געווען איינער וואס ער האט געהייסן ר' בערל, טווארסקי, ער געווען דער ראש ישיבה, ער האט אזוי מורא געהאט, ער האט זיך באהאלטן אין בית כסא און ער איז נישט ארויסגעקומען, ממילא האט ער נישט געמוזט וואטשן ווי די אראבער קומען צו לויפן, ער איז נישט דא געווען. יעצט, ר' משה סאלאווייטשיק און איך, אזוי זאגט דער סטייפלער, אונז זעמיר געגאנגען, און אונז זעמיר געזעסן א גאנצע צייט, איינער לעבן אנדערן, און מען האט געזאגט תהילים, מען האט געוויינט צום אייבערשטן. זאגט ער דיין טאטע דער ר' שמואל גראסבארד ער איז געווען אונזער קאמאנדער ווייל ער איז געווען דער עלטסטער פון די גאנצע פון אלע חברה דארט, בקיצור האב האב איך מיט מיט דעם סאלאווייטשיק געפרעגט וואס זאל מיר אונז צוויי טון, דער ר' משה סאלאווייטשיק האט ער געזאגט הער אויס גייטס ארויף אויבן אויפן בארג און זעצט זיך דארט אראפ און לערנטס דארטן ווי מען קען אייך נישט זען אבער נעמט נעמטס מיט צוויי שטיינער מיט א שטעקן. אז טאמער די אראבער אנקומען זאלט עטס קענען ווארפן און עס זאל זיי דערשרעקן זאלן אוועק גיין, זאגט ער אונז זעמער געזעסן דארטן זייער א לאנגע צייט און נאכדעם ווען אונז זעמער שוין לאנג אוועק פון דארטן האט מען אונז געזאגט אז אראבער האבן געוואלט אנקומען דווקא צו דעם בארג און זיי האבן געוואלט הרג'נען די אלע מענטשן נאר אזוי ווי מען האט געלערנט תורה האט עס מגין געווען און דאס ווילן די פרייע נישט פארשטיין האט ר' חיים געזאגט פאר די אבלים אלס הכרת הטוב פאר דיין טאטן וואס האט אונז געלאזט לערנען און אין דעם זכות זעמיר ניצול געווארן בין איך יעצט געקומען מנחם אבל. עניוועי, נישט יעדער איינער איז אזא גדול הדור וואס ער קען זיין אין מיליטער און א גאנץ שבת נישט אנצוטון א ווארעמען פוטער ווייל ער וויל נישט עובר זיין אויף א איסור דרבנן, משתמש במחובר איז א איסור דרבנן. יעצט וויל איך פארציילן א מעשה, איינמאל בין איך געגאנגען אין ירושלים דארטן ווי ס'דא. די כנסת, אינדרויסן, נישט אין, נישט אריין אין כנסת, אינדרויסן. איז זייענדיג דארט אינדרויסן האב איך געזען אסאך וויזשניצער אינגעלייט מיט די הויעכע היטן דרייען זיך דארטן, פרעג איך איינעם וואס איז דאס, זאגט ער אז אונזער רבי די סערעט וויזשניצער רבי איז דא צו פראטעסטירן קעגן צוריקגעבן די שטחים. ער געווען זייער אינטו אז מ'זאל נישט צוריק געבן די שטחים, האבן זיי מיר דעמאלטס פארציילט אז ער איז געווען אין מיליטער אויכעט און איז געווען עפעס א גרויסער קצין, ער פלעגט קומען יעדע וואך שבת אהיים צו זיין טאטן אויף חיפה, און אין די זעלבע צייט פלעגט ער א גאנצע וואך אוועק גיין זונטאג אינדערפרי און א גאנצע וואך זיין אין מיליטער, איר זעט דער צהל האט שוין ארויס געגעבן רעבעס אויכעט. עניוועי, איך זאג דאס נאר אלץ סארקעסטיקלי, ס'איז נישט געמאכט פאר יונגעלייט אז זיי זאלן גיין אין מיליטער, ס'איז געווען דעמאלט צייטן וואס מ'האט גענומען יעדן אין מיליטער, ווייל מ'האט געדארפט נעבעך האבן כשר תותחים, קאנאנען פלייש, אפאר אידן זאלן געהארגעט ווערן, מ'האט זיך געשלאגן מיט שטעקענעס און מיט שטיינער, אבער זיכער אז דאס איז נישט קיין וועג פאר יעדן, און מ'דארף זיך אויף דעם שלאגן. יעצט, די ארגענעזעישאנס האבן אויך אויסגענוצט דעם פראטעסט אביסל. אז מען זאל זאגן מען געבט נישט קיין געלט פאר די ישיבות מיט די אלע זאכן, באמת אין דעם האמיר אונז נישט קיין שום חלק ונחלה, ווייל אונז האלט מען מען טאר לכתחילה נישט נעמען קיין געלט פאר די ישיבות, און פאר דעם וואלט מען קיינמאל נישט געגאנגען פראטעסטירן, נאר ס'איז שוין געקומען בחדא מחתא מחתינהו האט עס שוין מיט איין נאדל האט מען עס שוין צוזאם געוועבט ביידע, אבער די. עיקר פארוואס אונז זעמיר געגאנגען און מ'האט געדארפט גיין איז געווען פאר איין זאך, צו געבן א מעסעדזש פאר די גאווערמענט, אונז וויל מען נישט אז זיי זאלן שיקן בחורים אין מיליטער, און אוודאי באוודאי ווילן מיר נישט אז מען זאל שיקן מיידלעך אין מיליטער. יעצט אויב זיי האבן פארשטאנען די מעסעדזש איז גוט, און אויב נישט וועט זיין א מלחמה. און אויב מ'וועט פארלירן, וועט מען מוזן פארלאזן מדינת ישראל, ס'וועט נישט זיין קיין ברירה, אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם, אזוי שטייט אין פסוק, מוצא כלאים בשוק, ווען איינער טרעפט זיך אז ער האט אנגעטון כלאים אינמיטן די גאס, מוז ער זיך אויסטון פושטן, ער מוז זיך אויסטון נאקעט אינמיטן די גאס. פארוואס? ווייל אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. וויאזוי ס'זעהט זיך אויס וועט זיך די מדינה אויסלאכן, און אונז וועט אלע מוזן זוכן א וועג, א פלאץ וואו מ'זאל זיך באזעצן, ווייל דארט צו וואוינען וועט זיין נישט מעגליך. איך געדענק נאך ווען אונזער הייליגער רבי האט געוויינט אין די שלש סעודות תורות האט ער געזאגט, ס'וועט קומען א צייט אז א איד א שומר תורה ומצוות וועט אין ארץ ישראל נישט קענען וואוינען. שוין, ברוך השם איז צופרידן אז יעדער איז געגאנגען פראטעסטירן. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט יורי יאנאווער. ער איז אזא ימח שמו'ניק, שונא ישראל דיזיינט ער פאר די דזשואיש פרעס די ליצנות'דיגע קארטונען קעגן די פרומע. האט ער נישט געהאט וואס צו טון, יעצט האט ער געשריבן א קארטון און ער האט מסביר געווען אז דער פראטעסט איז געווען אז פופציג טויזנט אידן זענען געגאנגען פראטעסטירן אז נישט זיי זאלן שטארבן אין די מלחמה נאר אנדערע מענטשן זאלן שטארבן אין די מלחמה, דאס האט אזא צורן ארויפגעברענגט אויף די אונערס פון די דזשואיש פרעס, די קלאס פעמיליס, האט אויך ארויפגעברענגט א גרויסן צורן אויף די אלע ליינער'ס. ביז ב דו מאכסט חוזק? דו ווייסט פארוואס מען גייט פראטעסטירן? מען גייט פראטעסטירן וועגן דעם ווייל זיי ווילן נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער, און זיי ווילן נעמען מיידלעך אין מיליטער, וואס אז מען נעמט א מיידל אין מיליטער איז איז אזוינע מופקרות, דער'ס נאו באטס איף'ס ענד מעיבי'ס אן איט, ס'איז א מורא'דיגע זאך, די גמרא זאגט עס, די גמרא זאגט אז אשה כלי זיינה עליה. א פרוי ווען מ'כאפט זי אין געפענגעניש האב איך נישט מורא מ'האט זי געהארגעט ווייל זי האט איר כלי זיין. מ'מיינט נישט זי האט א גאן. די וואס האבן איר געכאפט די רוצחים זענען נישט שטערקער פון איר נאר מ'מיינט כלי זיינה עליה אז מ'לאזט זי לעבן מ'זאל קענען מזנה זיין מיט איר. עניוועי די דזשואיש פרעס איז געגאנגען מ'האט ארויסגעווארפן דעם מענטש מ'האט אים געפייערט. און איך פערזענדליך האב א גרויס הנאה פון דעם ווייל ער איז אזא רשע אן עוכר ישראל געווען, ווען מ'האט אים געזאגט אז ס'איז דא טשיילד מאלעסטינג פלעגט ער מאכן לצנות, די קינדער האבן זיך איינגערעדט, מ'האט זיי איינגערעדט, מ'וויל אהער מ'וויל אהין, ער האט געמאכט ליצי לצנות פון דעם סאבדזשעקט. סאו איך האף אז יעצט וועט שוין די דזשואיש פרעס האבן גענוג קארידזש אז זיי זאלן אויך ארויסקומען קעגן די. וואס זיי טאטשן אונזערע קינדער, בכלל ס'איז שוין געווארן א גרויסע מאוומענט, ס'דא מ'וועט שוין רעדן דערפון ס'וועט זיין נענטער צו זומער, ס'געווען יעצט א צאמקום פון די אלע קאמפאניס וואס זיי פארקויפן זאכן פאר זומער, כשר'ע עסנס מיט אלעם, איז געווען דריי וואס זענען בולט געווען אז זיי נעמען קער אז מ'זאל סעיפגארדן קינדער אין קעמפ, ס'דא דריי ארגענעזעישאנס, ס'האט זיך, ס'רוקט זיך ברוך השם, אונז גיימיר זיך נישט אפשטעלן, און דער אייבערשטער וועט אונז געבן אזא סייעתא דשמיא מאת השם אז ס'וועט זיין א נחת. יעצט די דזשואיש פרעס האט געשריבן, אן אפאלעדזשי פאר כלל ישראל. כ'האב געוואלט זאגן פאר די קלאס פעמילי, יו או אן אפאלעדזשי פאר כלל ישראל, אלל פאר אלל דיז יערס דעט יו נו.

א גוטן ערב שבת קודש פרשת צו. ס'פיט זייער גוט די סדרה פון די וואך, צו דאס איז זעקס און ניינציגער, די וואך פאלט דאך פורים אויך, wow וואט א קאאינסידענס, עניוועי כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז מ'זאל וויסן, אז די מלחמה קעגן די פעדעפיילס טוט זיך אביסעלע מיטן אייבערשטנס הילף פראגרעסירן אביסל. אין די ביגינינג, בראשית, אין די ביגינינג האבן זיי אנגעהויבן יעדן צו רודפ'ן, די אלע עדוואקעטס מיט די אלע וויטנעסעס, זיי האבן אנגעהויבן יעדן צו רודפ'ן. למעשה, ס'איז זייער נישט גוט אז מ'רודפ'ט יעדן. סוף כל סוף, אונז וויל מיר דאך האבן א קלין קאמיוניטי, איך פארשטיי נישט. ווילן מיר דען אונז אז די צען פראצענט חזירים זאלן אומברענגען אלע אונזערע קינדערלעך? אויף דעם זעמיר אונז געגאנגען חתונה האבן און ברענגען קינדערלעך אויף די וועלט אז וואן דעי זאל קומען א חזיר און זיי טאטשן? נאו וועי! עניוועי, די מלחמה איז געווען א ביטערע מלחמה און ס'איז געווען שווער, יעצט למעשה רודף מיר אונז צוריק אלע חזירים סלאולי, וויאזוי האט בוש געזאגט? וויר גאנא סמאוק אים אוט פראם דעיר באנקערס, אזוי האט דער ערשטער בוש געזאגט, יא! עניוועי, איז דא די למשל דער בערל אשכנאר, יעצט אויף בערל בין איך ברוגז, קודם ווייל ער איז א חזיר האט מטמא געווען האלב מונקאטש, איינער קאלט מיך אן, זיין זוהן האט עפעס, עפעס ס'געפעלט אים נישט זיין זוהן, ער הערט מיין האטליין, פרעגט ער אויף וועם זאל איך לייגן דעם חשד, זאג איך אים דו נאר דו, ס'איז אירעלעווענט, קודם דארפסטו היילן דיין זוהן, אז דו'סט נישט היילן דיין זוהן האסטו גארנישט, עניוועי, תוך כדי דיבור נאך א שטיק צייט. איך האב אים געזאגט ווער איז די מלמדים, איך האב אים אויסגעפרעגט, איך האב עס אויף מיין ליסטע, עס מיינט נישט אז כ'האב זיי נישט מיינט נישט גארנישט אבער יא, איך מיין דער שייגעץ יצחק שטערן וואס ער איז דער מנהל פון אלע קינדער איז דער גרעסטער חזיר וואס איז דא. באט עניוועי, לאמיר קודם גיין ווייטער, זאג איך יענעם הער אויס איטס אירעלעווענט וועם ער האט מאלעסט, ווער ס'האט אים מאלעסטעד און ווער נישט דעטס נאט גאנע מעיק אר ברעיק, עניוועי ער גייט צו א סייקיאטריסט, ער זאגט מיר תוך כדי דיבור אז זיין זון האט אביסל א שוואכן קאפ, און ממילא האט ער גענוצט בערל אשכנזי זאל מיט אים לערנען פריוואט, זאג איך אים דארפסט נישט גיין ווייטער, בערל האט אים מאלעסטעט. זאגט ער עס קען נישט זיין דו משוגענער, בערל איז א חסידישער איד, חסידישער אינגערמאן, א חסידיש, חסידיש, חסידיש, חסידיש, זייער גוט, נאו פראבלעם. עניוועי, נאך צוויי יאר טערעפי קומט ארויס בערל אשכנזי, האהא, דאס איז א אומגליק וואס דא גייט פאר, סאו.

נו כא, דאס הייסט איך בין דער רשע און ער איז דער צדיק, און וכל קרני רשעים אגדע, טראכט איך ביי מיר, נעבעך נעבעך, אים פעלט א שרויף. עניוועי, איז געווען איינער, קאלט מיך אן, ער איז פון קלויזענבורגער בית מדרש, איך וויל נישט זאגן קיין נאמען, ווייל אז ער רעדט מיט מיר, קען מען דאך אים חלילה ארויסווארפן, ווייל ער האט גערעדט מיט א מענטש וואס איז אין חרם, וויל איך דאך נישט ארויסגעבן די אינפארמעישן ווער ער איז, איז זאגט ער מיר, זאלסט וויסן, בערל האט זיך גענומען א חבר דא ביי אונז יעדן שבת, אינדערפרי און מען האט זיך גענומען דא דאווענען, זאג איך דו ביסט משוגע? דו לאזט אים אריין? נו האבן מיר דאך נישט קיין ברירה, ער איז דאך א רבי'ש קינד, סאו בקיצור איך וואטש אים, ווען איך זעה ער גייט נעמען א קאווע שבת, איך זעה ער גייט אין טוילעט, נו איך גיי אים נאך, זאג איך רבי איד הער אויף מיט די גארביטש, זאג איך אים אזוי, לאמיך דיר עפעס זאגן, איינער האט מיך געפרעגט, איך פאר מיט לופטהאנזא,

איז דא גוטע פייער לעשער? צו דארטן ווי ס'ברענט אינגאנצן נישט קיין פייער? סאו די אראבער מיט לופטהאנזא לעבן זיי גוט, ס'איז עמלקים מיט כנענים, זיי שלאגן זיך נישט צווישן זיך, זיי גייען נישט באמבעדירן א לופטהאנזא, זיי ווייסן וועם זיי גייען באמבעדירן, זיי באמבעדירן אמעריקאנער פליגערס וואס זיי פארן אויף ארץ ישראל, אזוי ווי יוניידעט מיט דעלטא. אבער לופטהאנזא גייען זיי נישט באדערן ווייל דאס איז די זעלבע, דאס איז עמלקים און דאס איז כנענים, דאס זענען ברידער. זאג איך אים וואס פעלט דיר אויס אריינצולאזן בערל אשכנתאזי און ער זאל דארטן לערנען און דו זאלסט אים דארפן וואטשן, זאג איך מה נפשך וואס פעלט דיר, פעלט דיר א מנין אין בית מדרש, לאז מיך אריין, איך זוך א מנין שוין זיבן יאר, זיבן יאר זוך איך א מנין, איך האב נישט, קומט יעצט פורים יעדער גייט האבן א קריאת המגילה, און צוזאם מיט פארעכטן יענעם מיט אהער מיט אהין כטוב לב המלך ביין אמר. יעדער ס'וועט זיך טוהן איך האב דאס נישט קיינער זאגט דאס נישט פאר מיר איך דריי דאך מיך אין די גאס איך דריי מיך ארום פיר מאל ווילימסבורג און גענדיגט און כ'קום אהיים און כ'זאג א גוט יום טוב א גוטן פורים ס'איז מה נפשך. פעלט דיר א מנין? איך זוך א שול ווי צו דאווענען. פעלט דיר נישט קיין מנין וואס דארפסטו דעם שייגעץ דארט האבן? איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען אמאל ווען מען האט געוואלט פאררעכטן די מענער מקווה, אין קלויזענבורג אין לי עוועניו האט ר' פישעלע געזאגט מען זאל רופן נחום ראזענבערג רוף, איך האב געגעבן א תפריט פונקטליך וואס מען דארף אלץ טון, און איך האב מער נישט געקענט טון אין דעם ווייל איך האב נישט קיין צייט פאר מענער מקווה'ס, אבער ס'איז תלמידי חכמים מיט וועם איך האב געהאנדלט דארף איך נישט זיין אן טאפ אוו איט.

קענסטו דאך מיך נעמען, דארפסט נישט סתם אזוי דו זאלסט זיין דער מענטש זאלסט ארומלויפן און נאכלויפן בערל אשכנזי, לאמיך דיר עפעס זאגן האב איך אים געזאגט, זיי זענען קלוגער פון דיר, פון דארט ווי דו גייסט קומען זיי שוין, יא זיי קענען מאלעסטן אין בית מדרש אונטערן טיש א שכן, זיי ביי זיי איז דאס איז אן אנדערע דאס איז א געים וואס דו וועסט הונדערט יאר ארום נאכנישט אויספיגערן וואס די חברה קענען אלץ, דו נעמסט אריין א פרעמדן. מענטש אין א שיל, וואס האט דען דער מענטש געטוהן? יעצט, דאס וואס דו לאזט מיך נישט אריין, דאס האט דאך נישט מיט מיר, דאס האט צו טוהן מיט די סאטמארע סיקריקין, דא איז דא געווען א קלאב פון חברה, אז דא למשל אזא יעקב שמשון גאלד, א נערוון קראנקער משוגענער, געווען דער גרעסטער באם, ביי אונז אין סענדז סטריט וואס יאסעלע האט פאר אים מורא געהאט, די באמעס האבן געפירט, און דער בעלזער רב, דער היינטיגער, האט זיך טועה געווען, ער האט געמיינט אז יעקב שמשון גאלד איז געווארן זיין קאמפעטישן, האהאהא, איז רבי ר' מיילעך זיין אייניקל, ער מאכט יעצט א נסיעה, ווער ס'וויל עפעס פועל'ן קען מיט דעם שייגעץ מיטפארן, אומגעברענגט אידישקייט וואו מ'האט געברויכט איז ער געווען א היטלער. און דער בעלזער האט געמאכט א טעות, ער האט זיך פארלוירן און ער האט צוזאמגערעדט אויפן דברי יואל, דער דברי יואל איז נישט געווען דער פראבלעם, יעקב שמשון גאלד מיט אזעלכע נערוון קראנקע מענטשן זענען געווען דער פראבלעם. יעצט, אויב דו האסט מורא פאר די סאטמארע חברה, איז מה נפשך. די חברה האבן דאך געווארפן פארן הייליגן קלויזנבורגער רב טעמעיטעס אין פנים, איך וויל דיר דערציילן א מעשה, עטס זענט דאך יאנגסטערס, איך בין דאך שוין אן אלטער איד, דער קלויזנבורגער רב איז געקומען און ער האט געזאגט דא, ער האט געפירט א שבת,

ער האט געטאנצט ווי א יונגער בחור, ער איז שוין געווען דעמאלטס מן הסתם זיבעציג, איך האב נישט געקענט מיטטאנצן אפילו אויף די פלאר ווי דער האט ארום געטאנצט, נאכדעם האט ער געזאגט שבת א דרשה, ווילסט איך זאל דיר נאכזאגן די דרשה, ער האט גערעדט פון צער בעלי חיים דאורייתא צו דרבנן, האט ער געברענגט א מדרש פליאה אז. אז תדור כלתה עם חמותה, מעג וואוינען א שוויגער מיט א שניר, וכל האלט מען צער בעלי חיים איז נישט מן התורה, ווילסט איך זאל דיר עס נאכזאגן איך וועל דיר עס נאכזאגן אזוי ווי ער האט עס געזאגט מיטן ניגון איז בקיצור עטס דארפטס וויסן אז דעי סאטמארע שקצים דעי סיקריקים דעי האבן דאך ארויסגעווארפן ענקער רעב. און נאך דעם גרויסן הייליגן שבת וואס דער רבי האט אפגעפירט און ס'איז געווען וואס צו זען, איז געקומען איינער און האט גענומען א טאמעיטא, אויפן וועג ווי ער איז ארויס פון בית מדרש האט ער אים אריין געפליקט אין פנים א טאמעיטא, יענער האט באצאלט ביטער און איז יונגערהייט געשטארבן, כ'מיין ער האט נישט איבערגעלאזט אפילו קיין קינדער אויך נישט, ער איז געווען א נואף אויכעט, ער האט געהאט צו טון מיט. און אין בארא פארק איז געווען א סטאר, כ'וועל נישט זאגן דעם נאמען ווייל ס'איז שוין היינט נישט אזוי, און ער פלעגט דארט זיצן און ער איז געווען א שדכן, משדך געווען אלע מיידלעך נעבעך די זונות מיט די בחורים, ער האט געווארפן דעם קלויזענבורגער א טאמעיטא אין פנים, ער האט אנערקענט אז די קלויזענבורגער איז נישט קיין ערליכער, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך, סא עניוועי, מנשה האט עטץ מורא פאר סאטמאר, די חברה האבן דאך געווארפן דעם רעבן. א טאמעיטא אין פנים, די חברה האבן אים ארויסגעווארפן פון שטאט, יעצט האסטו מורא אז זיי וועלן דיך קומען שלאגן? נע, ס'איז שוין געטשענדזשט די מצב, וויאזוי זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו, קענסט שוין צוריק גיין צו פרעה, כי מתו אנשים המבקשים נפשך, וואס זיי זענען שוין געשטארבן. קיינער שלאגט נישט היינט, סאיז דא פאליס, און נאכדעם ווען מהאט ענק צעבראכן דאס בית מדרש האט עטס געשריבן לעילי נשמת רבינו יואל בן חנניה יום טוב, האט סאטמאר געזאגט יעצט באצאל מיר דעם שאדן פארעכט עס און נעם אראפ דעם סיין, סאו די ווארסט קעיס סינעריאו האבן זיי נאכאמאל גיין באצאלן, זיי האבן נישט היינט קיין ברירה, היינט איז דא פאליס, די פאליס ארבעט נישט מער מיט זיי, און נאכדעם איז דאך יעצט פאר פסח, סאיז געקומען די צייט זאלטס ארויסגיין פון מצרים, ווי לאנג גייט עטס ליגן אונטערן פרעשור פון סאטמאר. פון די סיקריקים דער איז סא עניוועי איך וויל ענק זאגן איך בין ענק מודיע שוין זיבן יאר וואס כ'האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען כ'האב נישט קיין שול ווי צו הערן תקיעת שופר כ'האב נישט קיין קיין שול ווי צו הערן קריאת המגילה איך האב אפילו נישט קיין שול ווי צו געבן א מחצית השקל שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר אויף די וועלט עניוועי סא וואס דארפסטו אריינלאזן דעם בערל עניוועי קאלט מיך אפ מיט א מזל טוב אפאר וואכן צוריק און ער זאגט מיר נחום מזל טוב וואס איז געשען נו מ'האט דאך געב מ'האט דיסיידעט דו ביסט גערעכט. מ'האט מיר געזאגט בערל ליסטן דו האסט א חבר? זוך דיר א פלאץ מיט אים ערגעץ אנדערש, ביי אונז איז נישט קיין פלאץ, ס'איז נישט קיין עיר מקלט פאר יעדן חזיר זאל זיך פארקן ביי אונז אין שול, אונז האבן מיר קינדער טו פראטעקט.
וואו, דאס איז געווען א גוד דזשאב, כ'האב אזא הנאה דער טעלעפאן קאל, אלע יסורים וואס איך גיי דורך, מיט אלע צרות, מיט אלע נישט האבן וואו צו דאווענען, איז נאך נישט קיין פארגלייך צו אזא טעלעפאן קאל, ברוך השם אבי מ'רוידעפט ארויס די חזירים. עניוועי, ס'איז געווען מיט א זעקס זיבן יאר צוריק בין איך דורך געגאנגען. א בית מדרש וואס הייסט באר התורה, דאס איז דארטן ערגעץ אויף העריסאן. איך ווייס אפילו נישט פונקטליך וואו. עניוועי, איך גיי דורך, משיח לפי תומו, ס'איז פונקט געווען ווען די בחורים זענען ארויסגעקומען פאר לאנטש, וואו, האסטו געדארפט הערן וואס דארט האט זיך אפגעטון, דו חזיר, דו שייגעץ, דו מנוול, ס'איז געווארן לעבעדיג דארט, איך מיין, איך האב דאך נישט געבאדערט די בחורים, נאר דעמאלטס האט די הנהלה און די סיקריקן חברה אין ווילימסבורג אריינגעברענגט אזא רוח אז איך בין גאר דער מנוול ווייל איך רעד מנוולת, אה, ס'איז גוט, כ'האב עס גענומען, איי דזשאסט וואלקד אן, וואס כ'גיין אנהייבן מיט דריי פיר הונדערט בחורים? נאו פראבלעם, איי וואלקד אן. למעשה ס'איז דורכגעגאנגען א שטיקל צייט, און דער עולם האט אנגעהויבן צו זעהן, מי טו, מי תרי, מיך האט מען אויך מאלעסטעד. איז יעצט איז געווען אין די באר התורה איז געווען א הכנסת ספר תורה פאר די ווייצענע רעבעצן זכרונה לברכה, מ'האט אריין געגעבן א ספר תורה, ס'איז געווען די גאנצע אשכנזי פעמילי געקומען, אפילו מענדעלע ראבער. איז אויך געקומען און ער האט גערעדט און אלעס. איין מענטש האבן די בחורים אנגעקאלט און געזאגט דו זאלסט נישט דערוואגן אריינצוקומען דא אין בית מדרש, איז געווען בערל אשכנזי, פרעגט ער פרעגט ער פון א בחור פארוואס זאל איך נישט קומען, זאגט ער ווייל דו האסט מיך מאלעסטעט, דו חזיר דו, אין קליימער אין די מקווה האסטו מיך מאלעסטעט, אז דו ווילסט זאלסטו נעמען דעם ספר תורה און עס פארקויפן זאלסט געבן געלט צו היילן די בחורים. איר הערט וואס דא גייט פאר? ברוך השם, ס'איז א מורא'דיגע עדווענסמענט. קען זיין ווען איך זאל יעצט דורכגיין דארט אין די גאס וועט מען אויך שרייען, דאס ווייס איך נישט, כ'האב נישט געזעהן צו יא צו ניין, איך בין נאכנישט געגאנגען צו זעהן, ווייל ס'איז מיר נישט אויסגעקומען צו גיין, נישט ווייל כ'האב מורא אז זיי שרייען, זיי שרייען זאג איך שריי, געזונטערהייט, מ'האט דיך אזוי אויסגעלערנט, זאג איך, נאר נאכדעם ווען מ'האט דיך מאלעסטן זאלסטו אויפהערן צו שרייען, זיי כאטש פעיר וויט יורסעלף, נאכדעם ווען מ'האט דיך מאלעסטן דעמאלטס זאלסטו כאטש נישט שרייען, באט עניוועי. דעס איז א ווערי ביג אימפראוומענט, סאו בערל ס'איז געווען א מלחמה און די מלחמה האלט נאך אן און אונז האלט מען נישט ביים קאפיטולירן, דעס זאג איך דיר קלאר בערל אנטיל די לעסט דראפ אוו בלאד, וויזלאנג ס'עט נאך גיין איין טראפ בלוט. און מיר גייט זיין א מלחמה, דאס איז די מלחמה לה' בעמלק, און דו שרייב איך אל גר און נער און שוב ובובי מגא דא דא דא האי אתרא ממא ממנא קררר נוס צדיק, שרייב ווייטער. און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, דו ביסט אין פאר א גרויסן סורפרייז בערל, איך טאר עס נישט זאגן ווייל טאמער גיי איך עס זאגן קען די גאווערמענט מיר זאגן אז איך אינטרוד אין דזשאסטיס. איך זאג עס דיר נישט באט יו אר אין פאר א ביג סורפרייז יו און נאך אפאר חברה יא איך קען ענק גאראנטירן. ממש גערענטיד? אויב מ'עט ענק שטעלן אויף איין פלאץ אלע. ס'גייט זיין א ברייטער מנין, שטעל דיר פאר, ס'שטייט אז א תלמיד שגלה מגלן רבו עמו, א תלמיד נעבעך געטוהן אן עבירה ער האט געהארגעט א מענטש בשוגג, גייט ער דאך אין ערי מקלט, זאגט מען זיין רבי'ן דו גיי מיט. וואס איז דער רבי שולדיג אויף דעם? איז דא טויזענטער זאכן פארוואס ווייל ער האט נישט געלערנט, זיין זכות האט נישט מגין גע. די פשטות איז ווייל ער דארף לערנען תורה. און אז ער איז אין גלות קען ער נישט לערנען תורה. שטעל דיר פאר וויאזוי ס'האלט. קוק קוק וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט. קוקט אהער, דער הייליגער באשעפער. נחום ראזענבערג האט נישט קיין מנין וואו צו דאווענען. אין א שטאט וואס איז דא הונדערט און פערציג, הונדערט און פופציג שילן, בין איך אין חרם פון אלע שילן ארויסגעווארפן. שטעל דיר פאר. די פריזנערס גייען האבן א גרויסן מנין, די חזירים וואו גייען זיי האבן א מנין? באט עניוועי, אונז גיי מיר נישט אריין אין דעם, ווייל איך נעם שוין א דיסקלעימער און א האלב. עניוועי, לאמיר יעצט גיין ווייטער. ס'איז געווען א מעשה מיט בערך א יאהר צוריק, אנדערטהאלבן יאהר צוריק, איז דא דא דער רויטער הונט ווי זיין שווער האט אים גערופן שמעון ברוך, בקיצור ער. האט געוואלט נעמען געלט פֿופֿציק אלפים פון ברוך מרדכי'ס זון מאיר לעבאוויטש ווייל ער איז געוואויר געווארן אז זיין זון איז געווארן מאלעסט פיין איז די לעבאוויטשעס זענען דאך אזעלכע לאו לייווס איך זאג דיר איטס אנבעליוועבל און זיי געגאנגען זיי האבן פארקויפט פאר טשארלס היינס א סטארי אזוי נחום ראזענבערג האט געעפענט א האטליין צו עקסטארטן געלט ווער ס'וויל אים נישט געבן וויפיל ער בעט צען טויזענט צוואנציג טויזענט פֿופֿציק טויזענט הונדערט טויזענט נישט קיין חילוק. ווער ס'וויל אים נישט געבן, דעם לייגט ער אויפן האטליין. שוין. און ער האט א שותף וואס ער הייסט רבי שלמה אהרן קעלנער, ער לויפט ארום סטראשען די מענטשן, און ער לויפט אויפפיקן דאס געלט. זייער פיין. קומען זיי אריין צו טשארלס היינס מיט א טעיפ, ווי איך שריי אויפן האטליין, איך ווארן דיך שמעון ברוך, פארקויף נישט דיין זון פאר געלט! איך ווארן דיך שמעון ברוך, דו ביסט א געגעטער, דיין ווייב וועט געוואויר ווערן אז דו האסט פארקויפט דיין זון פאר געלט וועט זי דיך איינזעצן פאר דעם אליין, ס'איז איר קינד אויך. איך ווארן דיך שמעון ברוך, נעם נישט קיין געלט ווייל דו ברעכסט אונטער אונזער מערכה פון צוויי יאר, ווייל אזוי וועט זיך אויסלאזן אלע קעיסעס, אונז וועמיר ווערן די עי טי עם מאשינס, יעדער וועט קומען. מען האט מיך מאלעסטעד, מען האט אים אפערט צוויי דריי פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער, און נאכדעם וועט מען ווידער נישט האבן א קלין קאמיוניטי, און איך ווארן דיך שמעון ברוך, זאלסט נישט נעמען קיין געלט ווייל דו וועסט גיין אין דזשעיל דאס איז א קריים, כ'האב עס געזאגט און געשריגן אפאר מאל, קומען זיי מיט דעם טעיפ צו טשארלס היינס, זיי זאגן אים קוק אהער דא האסטו, קוק דו זעסט אז ער איז אן עקסטארשעניסט, זאגט ער ניין איך זעה דא אז ער ווארנט אז מען זאל נישט נעמען געלט, זאגן זיי ניין. וויאזוי האט ער אבער געוואוסט אז שמעון ברוך האט געבעטן געלט? איז א סימן אז ער מיט קעלנער האט געהייסן שמעון ברוך'ן אז אונז זאל מען נעמען געלט. ס'איז אזא סברה ווי די בת היענה אין פאריז אויפן אייפעל טאוער. איר הערט א מעשה? נאר גארנישט מיט טשארלס היינס האסט דאך געקענט טון וואס דו האסט געוואלט. משה פרידמאן, קודם האב איך געוואלט זאגן, איך רוף אים נישט מער משה, שייגעץ, טעראריסט, נע נע נע נע. איך גיי געבן לכבוד פורים נייע נעמען. דער סיגעטער שייגעץ, דער זענטער משה טייטלבוים, גייט הייסן דער אבי אבות המוסרים. ער האט אריינגעברענגט ביי אידן אז מען קען זיין א מוסר. שטעל דיר פאר אז איך. האב דאך א פראבלעם דא, איינער האט געגאסן בליטש אויף מיר. אז מען אטאקירט א מענטש אין די גאס דארף מען דאך נישט האבן קיין היתר צו גיין צו די ערכאות. חוץ פון דעם ער איז אליינס זיך געגאנגען שטעלן. איי פארוואס דארף. סעקשועל אביוז יא האבן א היתר ווייל ביז יעצט איז דאך עס געווען מותר לכתחילה. קומט משה רבינו אראפ פון הימל און ער זאגט אז דער אייבערשטער האט מיר געגעבן א תורה לא תנאף, כ'בין דאך געגאנגען, כ'האב געזאגט רבותי יעצט מוז מען קאמפלייען מיט דעם. סאו אז ס'איז געווען מותר לכתחילה צו מאכן משכב זכר און אלע מיני עריות, און וויאזוי זאל מען מעגן גיין יענעם איינזעצן? ממילא איז עס א מלחמה, אבער אז מען אטאקירט א מענטש אין די גאס, מען מאכט אים חלילה בלינד, אויף דעם דארף מען א היתר, נאר איך וויל ענק זאגן, כ'האב א היתר פון א בית דין, כ'בין געגאנגען אזוי ווייט אז כ'האב גענומען א היתר פון א בית דין, ווייל איך דארף נישט צען יאר ארום זאל מען מיר נאכשרייען דו האסט איינגעזעצט א איד, כ'האב גארנישט איינגעזעצט, ס'איז שקר, נישט איינגעזעצט קיינעם, דער פארברעכער, ער האט זיך איינגעזעצט, באט עניוועי. איז דער סיגעטער איז דער אבי אבות המוסרים, ער האט איינגעפירט מען זאל רופן די פאליס, ער האט איינגעפירט אז מען איז געגאנגען מיט די אלטע סאטמארע רעבעצן אין ערכאות, מיר האט דערציילט איינער אז ירושלימער רב האט חתונה געהאט מיט א יונגע פרוי מיט די תורה, זי איז געקומען, זענען געפארן מתפלל זיין אויף ליזענסק, איז אויפן וועג אין פליגער צוריק קומענדיג האט זי זיך געזעצט לעבן איר מאן, קומט זיך איר גארנישט, ס'איז געווען מסתמא ריין, נישט זי האט עס נישט געטוהן, איז געגאנגען דער רב און האט מיט איר גערעדט, יא אהער און אהין, פארטיג. נאכדעם ווען ער איז ארויס פון פליגער האט ער געזאגט פאר זיין גבאי'ן, זאלסט פארשטיין גוט, איך בין די פרוי שולדיג אסאך, איך בין אן אלטער צובראכענער איד און זי באדינט מיך, און אז ס'איז א פלאץ ווי. ס'איז נישט דא קיין מענטשן און זי פילט אז זי מוז האבן אביסל קירוב צו זיצן כאטש לעבן דעם רב, האב איך איר נישט געשטערט. כ'האב געזאגט איך בין איר אסאך שולדיג, ווייל זעט אויס אז ער האט שוין געוויסט קיין קינדער העט ער נישט האבן, האט ער גענומען ווי מ'זאגט א מעיד, א פרי מעיד, דעטס אלל. כ'מיין ס'איז א מצוה חתונה צו האבן איים נאט סעיאינג דעט. אפשר אין די יארן איז שוין נישט קיין מצוה ווייל די גמרא זאגט ווען איינער מאכט חתונה א יונגע מיט אן אלטן לערנט ער אויס די טאכטער זנות ווען דער אלטער העט שטארבן.

אינאיינעם מיט דעם סענטער. דער סענטער האט זיך גוט אויסגעבעט און משה האט אים גוט צוגעדעקט. סאו, פון היינט און אן גייט ער הייסן אבי המוסרים. יעצט ברוך מרדכי לעבאוויטש גייט הייסן דער אבי האבות הטומאה. ער איז מסתם דער עלטסטער און דער גרעסטער חזר וואס ס'געפינט זיך היינט ביי אונז אין שטאט. ס'איז דא וואס האלטן אז יחיאל ברוינער איז בדוגמת פון אים, אבער ניין, עס קען נישט אזוי זיין ווייל. ברוך מרדכי האט יעצט זיין בירטדעי, ברוך מרדכי איז מסתם פינף זעקס יאר עלטער פון יחיאל ברוינער, סאו קען זיין ווען אונז שטעל מיר עס נישט אפ פינף יאר ארום וואלט ער געטרעילט ברוך מרדכי'ן, אבער אזוי ווי האמיר עס אפגעהאקט אן טיים כאפט יחיאל ברוינער נאר איינס צוויי קינדער א יאר וואס אונז ווייסן מיר נישט, און אפאר וואס אונז ווייסן עניוועי יעצט. די וואך איז געווען די העפי בירטדעי, לאמיר זינגען העפי בירטדעי טו יו, יו בילאנג אין די זו. העפי בירטדעי ברוך מרדכי יהודה העפי בירטדעי טו יו. כ'ווייס נישט ווי אלט ער ווערט, ער גייט אריין אין די יארן פון קריזיס, אין די זעכציגער ערגעץ, און קען זיין דאס האט אים דער אייבישטער געטון די גרעסטע טובה, ער האט אים איינגעזעצט אין תפיסה ער זאל נישט דארפן שטארבן יונגערהייט, איז למעשה. דער ברוך מרדכי האט יעצט די בירטדעי, זיין ברית איז געווען פורים, יעצט זאלסטו פארשטיין די גמרא, די גמרא זאגט אזוי, אין בין ארור המן לברוך מרדכי, וואס הייסט דאס? דאס הייסט אזוי, ווען מ'האט אריין געברענגט ברוך מרדכי'ן צו די ברית, איז ער דאך געווען אן ארור המן, ער איז דאך געווען נישט געמל'עט. איז במילא האט מען געזאגט אויף אים ארור המן, נאכדעם האט זיך געמאכט אז ברוך מרדכי'ן האט מען געמל'עט, איז ער געווארן א ברוך מרדכי, מ'האט אים אפילו א נאמען געגעבן ברוך מרדכי היהודי, איז אין די זעלבע שול אין די זעלבע צייט איז געשען די ביידע זאכן, ארור המן לברוך מרדכי, ווען איז געווען זיין ברית? יום הפורים, פורים לנו פורים, זיין טאטע האט שוין נעבעך נישט געלעבט, ער איז געווען א יתום, איז טענה'ט ער איך גלייב אים. נישט. אבער אזוי זאגט ער, כ'מיין, אם קבלה נקבל, אזוי וויל ער אונז איינרעדן, אז וועגן דעם איז ער אזא מעגא חזיר, ווייל זיין פעטער צו קאזין דער טשאבער רב האט אים אין לאנדאן מטמא געווען. אביסל קען איך גלייבן, ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט, די גאנצע געי, די מאוומענט פון געי, דאס איז אן ענגלישע חזיריי. אן ענגלישע חזיריי. יא, אין פראנקרייך איז נישט געווען אזא מין זאך ווי געי. מ'האט גענומען א נקבה. די געי דאס איז א ענגלישע אויפטו אזא אזא שפיציגע ענגלישע אויפטו קען זיין זיין זיידע געווארן נשפע אזוי ווי די רמב"ם זאגט מען ווערט נשפע פון די סביבה ס'קען זיין זיין אנקעל איז געווארן נשפע פון די סביבה אקעי איך האב נישט קיין טענות עניוועי איך האלט אז מען דארף אים שיקן א גרויסן גרויסן קעיק און מען דארף ארויף לייגן זעכציג לעכט ווי ווי אלט ער ווערט אבער איך האלט מען זאל ענדערש ארויף לייגן די לעכט פון אלע אידישע קינדער וואס ער האט אויסגעלאשן זייער נשמה. דעמאלטס קען חיים יענקל אנהייבן צו באקן א קעיק פון ארץ ישראל ביז אמעריקע, אוי יא! דעמאלטס קען ער באקן פון ארץ ישראל ביז אמעריקע און עט נישט פינישן מיט די לעכט. סאו למעשה קומט יעצט דער יום טוב פורים. גייט יעצט קומען ברוך מרדכי'ס קעיס, און ווי ס'זעהט זיך אויס גייט ער שיין צוריק פון דארט ווי ער איז געקומען. און דער דזשאדזש גייט זיי נאכשיקן א גרויסן לעבעדיגן מנין. יעצט, וואס איך בין ברוגז אויף בערל אשכנזי מער ווי אויף יעדן איז עס אזוי, ווילסט זינדיגן? העי, גיי זינדיג! אוודאי נישט מיט קינדער, אבער מיט גרויסע. און נישט אז די תורה לאזט עס, נאר בוחר הרע במיעוטו. אבער ווי גייט זיך בערל אשכנזי אויפשטעלן אין א קאורט אוו לאו און זאגן א ליגן, א שקר, א שקר דעטס אנהערד אוו? און ער האט געוואלט דיפענדן דעם גרעסטן מעגא חזר ברוך מרדכי'ן, און מען האט אים געכאפט אז ער האט אליין גאר מאלעסטעט סרולי רובינשטיין, און ער גייט קעגן אים זאגן עדות, דאס איז מענטשליך?
ס'איז גאנץ נישט נארמאל אזאנס צו טון. סאו עניוועי, אונז גיימיר זיי ארויס סמאוקען פון די שטאט, און איך האב א גרויסע הנאה פאר קלויזענבורג אז עטס האטס אים ארויסגעווארפן, הי דאזענט בעלאנג דער, יעצט בעט איך יעדע שול ווי ער גייט אריין ווארפטס אים ארויס, יעצט וויזשניץ. לאזט אים אריין, איך זעה ער גייט אריין, ער דאווענט דארט, ער דרייט זיך דארט, איך וויל עפעס זאגן פאר די גבאים פון וויזשניץ, וויט אלל די ריספעקט טו יו, איך האב פאר ענק גרויס דרך ארץ, ווייל איך ווייס עטס טוטס אלעס, עטס אריינגעלייגט ווידיאו, עטס האט ארויסגעווארפן אפאר חברה פון די מקווה, עטס האט געזאגט קום נישט מער, איך ווייס, איי נאו, איך האלט מיט, שטילערהייט, איך וויל ענק בעטן א טובה, דער חזר זאל זיך זוכן אן אנדער פלאץ ווי צו דאווענען, און ער האט מיט ענק גארנישט איינגעלייגט, ער האט נישט געגעבן צושטייער פארן בית מדרש און אפילו ווען יא באלאנגט ער נישט דארט און ער גייט ענק מטמא זיין ענקער בית מדרש מיט ענקער מקווה, עטס ברויכטס דעס נישט טוהן, דעס בעט איך ענק א טובה. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'האט מיך אפגעקאלט איינער, כ'קען נישט זאגן זיין נאמען ווייל עטס פארשטייטס אליינס די מינוט איך גיי זאגן זיין נאמען וועט מען דאך אים ארויסווארפן, ער טאר דאך נישט רעדן צו מיר, ער איז איינער פון זאליקא'ס קלאב פון די זיבן יושבים ראשונה במלכות, זאגט ער איר ווייסט. האבן מיר אייך אויסגעהערט די לעצטע פאר וואכן, און איר זאגט אזוי צו די זאך, איר זאגט, תקיעת שופר איז אויכעט נאר איין מאל אין יאהר צו צוויי מאל אין יאהר, מוחה זיין איז אויך נאר איין מאל, אין הו נאוס האו מעני, וואט א לאנג טיים, ס'איז נישט יעדן טאג. שוין, מען האט שוין אפגעהאקט די טויטע די קעפ, מען האט זיי שוין ארויסגענומען פון זייער מקום מנוחה, אבער ס'איז שוין געקומען די צייט מען זאל לאזן די אינגעלייט, זאלן דארט וואוינען, די אינגעלייט האבן באמת נישט געטוהן גארנישט, זיי האבן אינעסענטלי געגעבן פאר א איד געלט וואס ער הייסט סלאנים וואס ער האט געבויעט א גרויסע שול אין ארץ ישראל און איז פון די גרעסטע גבאי צדקה געווען פאר רייכע מענטשן, דער איז פארשטייט זיך אליינס פאר זיין טאש אויכעט און פאר רייכע מענטשן, יא. נא נא נא נא העע, עטס ווילטס מיר איינרעדן אז ער האט געגעבן צדקה, וואס? לאזטס אפ מיט די אלע שטותים, איך קען די אלע מעשות קען איך זייער זייער גוט, יא יא יא. די דוקא האט אים דערגיט, די עשירים האבן אים געגעבן אפאר טאלער און ער האט עס געוואוסט פאר וועם צו פארטיילן, פאר די שיינע אידן. אבער לאמיר צוריק גיין יעצט צו די זאך. האבן זיי געטענה'ט. אז דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, נישט דא קיין שום ריזען פארוואס אונז זאל מיר ווייטער האלטן מלחמה. ס'איז דא א רב שטערנבוך וואס ער איז עס מתיר, וואס הלוואי ווען ער וואלט עס זיי נישט מתיר געווען, שטערנבוך, ער איז דאס מתיר. די אינגעלייט זענען בעסיקלי גארנישט שולדיג. ענד לעטס סטאפ איט אלרעדי, און אפשר וועגן דעם שטראפט ענק דער אייבישטער אז זאליקא האט געהאט אזאלעכע ריזיגע דורכפעלער אין בלומענבערג, זיין שטעטל, דא דארפן פיר הונדערט אינגעלייט אריין מופן און דארט מופן טויזענט אינגעלייט, סאו לאמיר שוין ענדיגן אמאל. עניוועי, זיי זאגן זיי האבן עס אויסגעהערט, און זיי האבן געהאלטן אז איך בין גערעכט, און די גבירים האבן אויפגעהערט צו געבן געלט פאר דוד שמידל. נאך מער זאגן זיי דאס וואס איר זאגט אז דוד שמידל האט אויך געגראבן טויטע זענען מיר געוואויר געווארן ס'איז אמת. האו יו ווער עיבל טו פיגער דיס אוט ענד פוט איט טוגעדער זאגט ער דעטס ביאנד אס, אבער ליידער איז עס אזוי. בקיצור, זיי האבן געמאכט א סטאפ, זיי געבן נישט מער געלט פאר די סיקריקן, זיי געבן נישט מער געלט פאר די מלחמה, און פארטיג. און דאס איז געקומען פון איינער וואס איז די יושבים ראשונה פון די זיבן שבעת הסריסים המשרתים פני השייגעץ זאליקא, און בכלל זאגט ער מיר, איך הייב אן צו זען דו ביסט גערעכט, זאליקא האט גארנישט וואס צו פארקויפן, איז א שטריק פון שטריקלאנד, פארקויפט ער קנאות, איבעראל ווי מען זאגט אזוי זאגט ער פארקערט, ס'איז געווען יעצט א פראטעסט אויף וואדער סטריט, גייט ער נישט. פארוואס ער קען נישט גיין מיט א גיטע? איי סאטמאר רב איז אויך געגאנגען ביי פראטעסטן גיוס נשים דעמאלטס ביי גיוס בנות איז ער געגאנגען מיט יעדן מיט אלע אמעריקאנער רבנים אפילו? אה זאלי ווייסט דאך נישט דעמאלטס איז ער דאך געזעסן און ער האט זיך געשפילט מיט זיין חבר ווערצבערגער ער ווייסט דאך נישט ער קען סאטמארע היסטערי? ס'איז געווען אמאל ס'איז דא א ווארט שטייט אין רמב"ם אז א מענטש מאכט זיך א בלינדער צו ער מאכט זיך א הינקעדיגער ער העט נישט שטארבן ביז ער העט חלילה ווערן. האט די ראפשיצע רב געפרעגט, עס איז דאך זייער גוט, עס איז דאך א מחיה, אז א מענטש גייט זיך מאכן פאר א פאלשע רבי וועט ער דאך ווערן אן עכטע רבי, זאגט ער ניין, האט ער געזאגט מיט א משל, עס איז געווען אמאל א פראסטער שיכור אין די גאס, און מען האט אים געוויילט צו זיין גלח, געוויילט צו זיין גלח, איז ער אריינגעקומען אין די גלח'ישע קירכע, און ער נעמט ארויס ביכלעך, עס איז געשריבן אויף לאטייניש, ער קען עס נישט ליינען, ער ווייסט נישט וואס דא גייט זיין. עפנט עס, מאכט עס צו, עפנט עס נאכאמאל א טאג שפעטער, נאכאמאל, ער וויל דאך קיינעם נישט אויסזאגן אז ער קען נישט, ויהי היום מאכט ער אזוי, ער מאכט אפ ביי זיך. דער אמת איז, די פריעריגע גלחים האבן אויך נישט געקענט. יעדער האט געמאכט א שווייג, עס האט קיינער נישט געקענט. האט דער ראפשיצער רב געזאגט, אז מען מאכט זיך א פאלשע רבי, דער סוף איז מען כופר אז אלע אלטע רביס זענען אויכעט געווען פעיקערס און בלאף, נישט אז ער ווערט א אמת'ע רבי. נאר ער ווערט א כופר אז יענער האט אויך נישט געקענט, די זעלבע דא אויך, האמיר ארויפגעזעצט א פוסטן שטריק א איד וואס מען פארלאנג מען פון אים גארנישט, דאס איז א גרויסע פראבלעם, כ'האב אמאל געהערט פון העלמעץ רב האט מען געזאגט זייער א גוט ווארט, זאגט ער אזוי, דער פאפא רב האט ארויסגעגעבן א ספר פון אויף מקוואות, זאגט ער דו ווייסט פארוואס פאפא רב האט געקענט מקוואות? זאגט ער ווייל איך האב אים געטרייבעט, איך האב אים יעדן טאג געפרעגט א שאלה האט ער געמוזט זיך זעצן לערנען, ליטל דיד הי נאו אז.

מען זאל דורכרעדן הלכות מקוואות, איך וויל הערן וואס דו קענסט. ער זאגט, איך האב עס אליין געהערט פון פאפא רב די מעשה, אמאל ביי פארלערנען זונטאג אין קעמפ, זאגט ער, דער רבי האט מיך געפרעגט, צוויי שעה האט ער מיך אויסגעפרעגט, און איך האב אים געענטפערט יעדן בית יוסף און אלעס אזוי ווי עס דארף, האט מיר דער רבי געזאגט צוויי מאל קהילה'יש, איר קאנט מקוואות, איר קאנט מקוואות. דאס איז געווען א איד וואס האט געקענט, דאס איז געווען נאך ווען דער העלמעצער האט נאך געוואוינט אין העלמעץ. זאגט ער איך האב אים געמאכט ער זאל קענען מקוואות, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, פארוואס איז אונזער רבי געווען אזא גרויסער תלמיד חכם און אזא גאון, ווייל אונז האמער אים געמאכט, ער האט געפירט ישיבות און אונז האמער אריין געפרעגט אין די סוגיות, ווען דער רבי האט פארגעלערנט סוגיות איז ער געווען א פרענד ער איז נישט געווען קיין רבי, האמער אים אריין געפרעגט האמער אים אפגעפרעגט, און דער רבי האט זיך געזאגט יא זענטס יא גערעכט נישט גערעכט, ער האט שוין געוויסט אויך דער רבי האט שוין געוויסט ווער ס'פרעגט ווי ער האט זיי יא.

און ער האט זיך געמוזט פאר יעדע זאך פארענטפערן, ער איז געווען א מענטש וואס ער האט געקענט, און געגאנגען אויף זיין פלאץ האט מען ארויף געזעצט אזא שטריק שטערס אז ס'איז אנבעליוועבל, אויף לייף טאוער אויף זיין בענק קען מען ווער ס'זאל זיין ארויף שטעלן, ער דארף גארנישט קענען, ער איז א שטיקל א נואף, און ער איז אביסל משוגע און פארטיג, סאו עניוועי. דאס האט מען אונז ארויפגעזעצט אויפן רבי'נס בענק, אונז בעט מען פון אים גארנישט, ער האט נישט קיין שום אבליגעישאנס, ער פארט זיך אוועק קיין פלארידע, דארף ער נישט זאגן אפילו שלש סעודות תורה וואס שלמה יעקב געלבמאן שרייבט אים פאר, ס'איז א דזשאוק! ויקרא שמו בישראל פורים רבי, אפילו פאר א פורים רבי טויג ער נישט, ער טויג צו דעם אויך נישט, ער קען נישט גראמען, ער קען נישט זינגען, עניוועי, האט ער זיך מיישב געווען, וויאזוי וועל איך אריינקומען דא צווישן די אלע גרויסע קארפס. איך וויל ווערן א קנאי, און איך וויל אנהייבן צו פירן א מערכה. פירסט א מערכה זייער פיין, אבער זע צו דעם מענטש, למשל דוד שמידל, וואס דו פירסט די מערכה פאר אים, צו ער איז נישט דער זעלבער שייגעץ, ער טוט דאך דאס זעלבע, סאו וואס גייסטו פירן א מערכה? און נאכדעם, ס'איז דאך דא רבנים גדולי הדור, און ס'איז דא א תורה. אם טועה ביום המינון, אויב מ'האט זיך טועה געווען, און טאמער ס'איז אזוי געשען, צווישן אלע. אחרונים'דיגע ספרים וועטס אריינקוקן איז דא די תשובות מהרש"ם, כמעט נישט דא קיין איסור דארט. דער מענטש האט געוואוסט מען דארף זיין ריעליסטיש, אונז האמער א פראבלעם מיט געלט, ס'איז געווען צייטן ווען א גלאז וויין איז געווען א געוואלדיגע עקספענס, די גמרא זאגט ווען איינער איז מבדיל על היין מוצאי שבת, איז מען נוחל עולם הבא. פארוואס איז דארטן דער עין יעקב? ווייל ס'איז נישט געווען צו באקומען, און אז מ'האט געהאט אביסל געלט און מ'האט עס אויסגעגעבן פאר וויין צו מאכן הבדלה, איז מען א בן עולם הבא. נו הער וואס דא טוט זיך. אידן האבן געלעבט אין דיפרענט סטעידזשעס משך די מעדיעוועל דעיס מיט אלעם. און אונז האמער געהאט רבנים וואס האבן געהאט א כוחא דהתירא. איר וועט אריינקוקן אין מהרש"ם איר וועט נתפעל ווערן. ער איז דער ערשטער וואס האט געגעבן א היתר אויף הזרעה מלאכתית אויכעט, ס'איז נישט ר' משה. ר' משה פיינשטיין האט נאך געשריגן נעבעך, זאגט ער, וואס ווילט עטץ פון מיר, ס'קומען דארטן די דריי רבנים זיך קריגן מיט אים, האט ער געזאגט, וואס ווילט עטץ פון מיר, גייטס צום מהרש"ם, ער איז דער וואס האט עס מתיר געווען. עניוועי, עמער גייען יעצט זאגן אז דער מהרש"ם איז נישט געווען קיין ערליכער איד ווייל. זאליק מיט זיינע סיקריקן זענען ברוגז? משה שטערנבוך האט געזאגט די אינגעלייט זענען חף מפשע ס'קומט זיך זיי גארנישט, מ'האט געגראבן מ'האט געטרייט צו טוהן על פי הלכה וואס מ'האט געקענט, איך פערזענדליך האלט נישט דערפון, איך ווען איך האט דארט א דירה וואלט איך מורא געהאט ס'וואלט מיר געציטערט הענט און פיס איך זאל וואוינען אין א דירה וואס איך ווייס מ'האט פוגע געווען טויטע און איך ווייס נישט וויפיל נאך טויטע ס'ליגן דא אונטער דעם, שטייט קלאר אין שלחן ערוך, אזוי שטייט אין שלחן ערוך, אז טאמער איז דא א בית הכסא. העכער ווי מען דאווענט טאר מען נישט דאווענען ווייל די תפילות גייען דאך ארויף, און ווי גייען דיינע תפילות אין בית כסא אריין, נאכדעם קומט עס אן צום אייבערשטן כביכול. שטעל דיר פאר דיר זיצן און מאכן תשמיש המיטה, דאס טון אלע פריוואטע זאכן חיבוק ונישוק מיט דיין ווייב, און אונטן איז נאך דא ביינער פון טויטע וואס די נשמה די רוח קומט אראפ איינמאל א חודש, און זיין צוקוקן אז זיי דארפן דורכגיין דיין בעדרום, און יעדער אינגערמאן ווייסט אז דאך לב יודע מרת נפשו וויאזוי ער פירט זיך אויף, און זיינע תפילות וואס ער זאגט זיי פאלן שטייט אז ערב ראש חודש און חמשה עשר פונעם חודש קומען די רוחות אראפ און זיי זענען מתפלל אויפן קבר און זיי בוקן זיך פארן אייבערשטן, זאגן נשמת, און נאכדעם גייען זיי צוריק ארויף און ער גייט דורך דיין בעדרום, אדער גייט ער גאר דורך דיין בית כסא ווי דו זיצט תחנות, איך וואלט מיך נישט געטרויט אין א מיליאן יערס א וואלט איך מיך נישט געטרויט צו טון אזא זאך, נאר קען דאך נישט זאגן פאר גאנץ כלל ישראל וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, סא דער רעפארם רב שטערנבוך איז א רעפארם רב, אבער זאליקא, יו העוו טו נאו ווען טו פיניש, דו האסט געטון דיין מחאה און פארטיג. רבי האט מוחה געווען קעגן די מדינה, האט זיך די מדינה צוגעשפארט, אה, משה ארויף איז געפארן, איז צוריק, און געזאגט רבי, מדינת ישראל איז א פאקט, דעטס איט, סטאפ איט, למעשה, ס'איז דא א צייט, האסט מוחה געווען, האסט אויסגעגעבן גענוג געלט, כלל ישראל האט נישט איבעריג געלט, ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי שרייבן מיר, איך האב דאך יעדעס יאר א פאנד, איך נעם צאם, איך גיי אין מצה בעיקעריס, איך העלף ארויס, איך גיי אין די בוטשער סטאר, און איך העלף ארויס, העי! מען קען נוצן דאס יאר צוואַנציק פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלער, און עטץ געטס עס אויס פאר פאשקווילן, פאר שטוסים, פארוואס? ווייל ס'איז דא דער משוגענער שרייבער מיט נאך אפאר משוגעים, וואס זיי זענען די וואס זיי גייען מלחמה האלטן פאר פרצות הדור, שרייבער, דו האסט איין פארטנער וואס מיט אים קענסטו אויך מלחמה האלטן פאר פרצות הדור, יא. ווען איך האב געדאווענט אין קליימער האט מען אים ארויסגעווארפן ווייל מען האט אים געכאפט מיט א גויטע. פארדריי נישט קיין קאפ, שרייבער. סא איך וויל נישט אריינגיין דאס איז אלטע זאכן, קען זיין יענער האט שוין לאנג תשובה געטון, צו קען זיין ס'איז נישט געווען קיין זרע לבטלה, ווייל די גויטע איז שוואנגער געווארן פון אים און ס'איז דא א בעיבי אויך, און דעמאלטס איז ער נאך מסתם נישט געווען דיין פארטנער, און קען זיין דו האסט זיך נישט געמוזט נאכפרעגן אויף זיין פרייוועט סעקשועל היסטערי. באט לאז אפ. קיינער זאל נישט אנהייבן צו פארפירן אויף יענעם. האסט געוואלט פארפירן? האסט מוחה געווען האסט געדארפט גיין אין פראנט פון די יו ען אדער אויף וואדער סטריט און זאגן איך בין מוחה מען גראבט די טויטע ענד דעטס די ענד די רעסט אוו די מאני זאל אריינגיין אין חינוך לאנג ביפאר מען האט געגראבן די טויטע האט מען שוין ארויסגעווארפן בחורים און מיידלעך פון תלמוד תורה צו פארמיידן לאנג ביפאר איי דאנט וואנט היער אבאוט דיס האול גארבידזש. עניוועי שרייבער, זיי קומען נאך צו דו זאלסט געבן געלט צוצושפארן מאמענער וואלישן האטליין. איז א ביג ריזן זאלסט עס צושפארן, ווייל לאמיך דיר עפעס זאגן, שלמה המלך האט זיכער געזאגט דעם אמת, און שלמה המלך זאגט כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, און וואטש ווי דיין קאמפעני וועט זיך אויכעט צוברעקלען אויף שטיקער, און נישט ווייל דו האסט געמוזט וויסן דער פארטנער איז אן נואף, ס'וועט זיך צוברעקלען ווייל דו האסט געגעבן געלט אונטערצוברענגען די מלחמה קעגן די פעדאפיילס. הי הו לעפס לעסט. לעפס בעסט. באט לאמיר גיין יעצט ווייטער. זאגט מיר יענער פון די זאליקא שבעה הסריסים, זאגט ער מיר זאלסט וויסן נחום, איי העוו טו טעל יו די טרוט, זאליקא האט אנגעהויבן צו פארשטיין אז אונז גייען מיר מער נישט מיט זיין וועג, ער גייט מער נישט שיקן קיין געלט, אונז גייען מיר אים נישט געבן, און די מלחמה איז פאראיבער. דוד שמידל זאל ווייטער מאכן פרנסה גראמען דיגון נשר, דא גייען די אינגעלייט מיר שוין בקרוב אריינמופן, און מ'וועט זיך ארויפמאכן אויף די טויטע. מ'וועט מאכן תשמיש המיטה העכער די טויטע און פארטיג, דעטס איט, נויט ברעכט אייזן, ביז נאכדעם וועט קומען א גרויסע מיסל יעצט קאנפיסקעיטעד פון איראן מיסלס, איינמאל וועט מען נישט קאנפיסקעיטן און ס'וועט אריינפאלן דארט אויף בית שמש, כ'ווייס נישט צו עטס ווייסט, בית שמש זוכט מען, ווען ס'איז געווען די מלחמה פון יום כיפור האבן זיי געזוכט צו ווארפן דארטן באמבעס ווייל דארט האט די מדינה געהאלטן זייער אסאך. פליגער, ווייל דארט אין בית שמש איז באגראבן צענליגע אטאמישע באמבעס קעגן די אראבער, און זיי ווייסן דאס, ס'איז דא סטראטעגיק פונקטן, דא חיפה, חיפה איז דא די אויל זיי ווילן פארברענען, בית שמש איז דא קעגן די אראבער אסאך אטאמישע געווער, און נאכדעם איז דא דארטן אין נגב, דארט איז דא די גאנצע אטאמישע ווי מ'מאכט די אטאם באמבעס, עניוועי, סאו דער זאליקא האט געוואלט זיין א העלד, אין דעם עולם התורה זיין אן עם הארץ און קומען מיט די פרומע זאכן, עולם התורה איז פארקערט פון די פרומע זאכן, פרום מאכט פיל רשעות ווייניג מצוות, דעטס אלל די טינג. שרייבער אפשר קענסטו געבן נאך א טשעק פאר זאליקאן, ווייל אז ס'וועט שוין נישט זיין קיין מלחמה גייט מען נאכאמאל אנהייבן די אלטע מלחמות מ'גייט אנהייבן קעגן מיין האטליין. נישט נאר דאס, כ'האב באקומען יעצט א ידיעה, איך ווייס נישט ווער קראנץ איז, ס'דא א אינגערמאן וואס יעדע וואך ווען איך זאג א האטליין נעמט ער עס אראפ אויף זיין קאמפיוטער, און ער סאליסיט עס פאר בערך צוויי הונדערט מענטשן. אין ארץ ישראל. יעצט הער איך אז ער איז געגאנגען און ער האט געמאכט א האטליין אין ארץ ישראל און ער גייט עס ארויף לייגן אויפן האטליין יעדער זאל עס קענען אויסהערן. ער האט מיך אפגעקאלט צו איך געב אים רשות, זאג איך איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך האב עס געוואלט טון ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך בין געווען ביי אן אראבער ווייל די בית דין'ס סיקריקן גייען אפשטעלן יעדן, זאגט ער ניין ניין היינט שטעלט מען נישט אפ קיינעם, אונז זעמער אויך א מדינת חוק. נישט דא מער סיקריקן, ס'איז געפייגערט די גאנצע צייט די החרדית מיט אלע סיקריקן, פרעג איך אים פארוואס עסט ער פון זייער הכשר, תירוץ, עסן מוז מען, כ'האב אמאל מסביר געווען, ס'איז דא איינער, ער איז געווען א חבר מיינער, אונז האמיר געלערנט אין איינעם אין חדר, הייסט ר' שלום לאנדא, וואויל אינגל געווען, און דער שלום לאנדא האט געהאט א רעסטעראנט, איבערגענומען זיין טאטענס רעסטעראנט, און ער האט נישט געהאט קיין הכשר, און איך פלעג צו אים אייביג אריינגיין, איך פלעג אים זאגן שלום טייער, אונז זעמער דאך חברים פון. לאגער, אונז האבן דאך געלערנט אין איין לאגער אין סאטמאר, איך וויל דיך בעטן א טובה, ביסט ברוך השם א בעל פרנסה, דער אייבערשטער האט דיר געהאלפן, האסט חתונה געמאכט די קינדערלעך, וואס פעלט דיר אויס אז דו זאלסט האבן אחריות פון א עם, נעם אריין א מענטש וואס דער מענטש זאל זיין דיין רב המכשיר, די בערגער דרייט זיך דא אין אלע סטארס, נעם אים אויך אריין. קיצור, זאגט ער מנחם דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, דארף איך האבן אן אחריות, ער איז געגאנגען און גערופן בערגער פאר וויפיל געלט געסטו א הכשר, זאגט ער פאר צוויי הונדערט און פופציג דאללער א חודש, זאגט ער מנחם דו ווייסט ווי גערעכט דו ביסט? ס'איז דאך אזויפיל וויפיל מקווה געלט קאסט, ס'איז אנבעליוועבל, פאר דעם דארף איך נישט נעמען קיין אחריות? כ'האב ממש א מחיה. ער איז געגאנגען און ער האט גענומען דעם בערגער, און ער האט זיך מיט אים אויסגענומען איין זאך, יעדן פרייטאג מוזטו קומען נעמען דא פיש מיט פלייש מיט אלעם, ווייל איך וויל, אז דו געסט א הכשר זאלסטו עסן פון דעם וואס דו געסט, מיט אנדערע ווערטער נישט פאר מיר איז עס נישט גוט און פאר כלל ישראל איז עס יא גוט, איך וויל וויסן אז דו עסט. און ער האט אים אויך געזאגט איך וויל זאלסט עסן פרייטאג נאכמיטאג דא א טשולענט. האט אים ר' בערגער געזאגט אזוי הער אויס איך נעם עס אהיים און איך עס עס, איך גיי עס נישט עסן דא אין סטאר ווייל איך בין א רב, איך קען מיך נישט אראפזעצן דא עסן. אבער אז איך נעם עס אהיים זאג איך דיר אז איך עס עס, מיין נישט אז איך ווארף עס אין גארביטש. האט ער הנאה געהאט, ער האט מיר אייביג געדאנקט פאר דעם וואס איך האב אים געבעטן נעם א הכשר. יעצט וואס איז געווען פאר ס'איז געווען א הכשר? דער עולם איז נישט אינטערעסירט אז לאנג עס איז פוד און ס'איז גוט וועט מען עס עסן. א הכשר? א פורים דעטענט, מזוזות, א טלית קטן, קינקי קליידער, געפלאצטע קליידער. כ'ווייס נאך היינט נישט וואס דאס מיינט געפלאצטע, געפאצטע, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר, סאו. דער עולם איז נישט אינטערעסירט היינט אין גארנישט פון אידישקייט, אז ס'איז גוט וועט מען עס עסן, דער אינגערמאן אליינס ווען ער גייט אין מאנהעטן וועט ער אריין אין א סטאר, אה, ס'איז גוטע סחורה, יא, לויפט שוין, יא, ער גייט קויפן, עי, וועיט א מינוט, ס'האט א הכשר, הייבט נישט אן, דער באלעבאס איז אן ערליכער איד, ער האט א מזוזה אויף די טיר אינדרויסן, זאגט מיר יענער פון די עדה אויך די זעלבע, די עדה'ס עס. הכשר עסן מיר אונז ווייל ס'איז גוטע סחורה. ס'איז אסור, ס'איז גוט, ס'איז א מחיה, אבער לאז אפ מיט די שטותים, סטאפ די נאנסענס. סאו וויל ער יעצט ארויפלייגן דעם האטליין אין ארץ ישראל, כ'האב אים געזאגט, זייער פיין, ס'איז אזוי ווי דא, ס'קאסט נישט קיין געלט, אין אמעריקע קאסט עס אויך נישט געלט ווייל זיי מאכן פון די טעלעפאן קאמפאני, עטץ נישט גלייבן, דער האטליין דא, הע הע. און זיי האבן בערך הונדערט טויזנט קאסטומערס, קיינער צאלט נישט קיין פרוטה, און זיי האלטן אויס די מאוסט מאדערן איקוויפמענט, פארוואס? ווייל זיי באקומען אן די לאנג דיסטענס קאל עפעס פֿיר פראצענט פון די טעלעפאון קאמפאני. סאו עניוועי, ס'האלט דארטן ווי די גאנצע פרומע קלאב, די זאליקאס קלאב, צופאלט. ווי איך האב ענק געזאגט. ער איז אן עם הארץ, ער גייט מאכן אפאר ביטערע מיסטעיקס, מ'עט אים נאך ארויסטראגן פון בית מדרש, מ'עט אים נאך נאכשרייען שייגעץ ארויס, יא, קען זיך נישט שלאגן מיט א ציבור. געגאנגען יעצט א א פראטעסט קעגן גיוס בנות, די וויכטיגסטע פראטעסט וואס איז דא, אלע פראטעסט איז נישט אזוי וויכטיג ווי דאס, און דער רבי זכרונו לברכה איז אויך געגאנגען מיט יעדן, און יעדער האט געדארפט גיין, און איך גיי דיר זאגן א מורא'דיגן סוד, א סימן אז סתם האט געדארפט גיין. איינער זאגט מיר ער האט גערעדט מיט צוויבל, איך נעם זיבן מאל דיסקלעימערס אז סקען זיין סאיז נישט אמת, און ער זאגט אז מען האט געפרעגט צוויבל ווי קענסטו גיין קעגן די מדינה, סאיז דאך א מוראדיגע פראסק, א בזיון עצום, האט צוויבל געזאגט ניין אונז גיי מיר נאר דאווענען מנחה אין די גאס, פרעגט ער אים היי זייט ווען דאווען מיר אונז מנחה אין די גאס, האט ער געזאגט אזוי סאיז דא א איד וואס ער האט נישט ווי צו דאווענען מנחה אין א בית מדרש מען האט אים ארויס געווארפן ער הייסט נחום ראזענבערג ער העט קומען זאל ער האבן ווי צו דאווענען, איר הערט אויף וואס מען האט געמאכט די זאך? בכלל נישט קיין פראטעסט קעגן גיוס בנות, פארוואס ווייל די אגודה קען נישט פעיסן ריאליטי, דא הייסן עס די רבנים מאכן, און אן די אדער הענד זיי קענען נישט גיין קעגן די מדינה, סאו דווקא דא האט מען געדארפט גיין ווייל דעס ווייזט ארויס, אויסער די גיוס בנות ווייזט עס ארויס פאר די מדינה, אהה השם הוא מלכנו ולו אנחנו עבדים.

בדרך התורה נלך, לקדש שם שמים, לקדש שם שמים, לקדש שם שמים. דאס זאגט ארויס א מרידה אין די פארשאלטענע מדינה טמאה. און דא איז זאליקא נישט געגאנגען. ס'איז אזא מין, ער האט אזאלכע ביטערע חברה ארום זיך, ער האט דארטן דעם שייגעץ דעם יצחק שטערן, ס'איז א פארביסענע עפעס א נערוון קראנקע מענטש, יא, זיי געבן עס נאר אויס אזוי פארן פאבליק. ער האט נישט קיין ריכטיגע יועצים, און ער האט משוגעים ארום זיך. שלמה הערצאג האב איך געזען יעצט עדווערטייזט ער פארט געבן אויף מאנסי א שיעור פאר חתנים, שלמה הערצאג דו נואף וואס דו ביסט דו טאטשסט דאך מיידלעך, מיידלעך ווען ס'געווען נחמיה'ס פרשה זענען זיי מיר געקומען זאגן, זיי האבן געזאגט שלמה, טאטשט אונז בהוד יפיו. זאג איך וואס? ער געט דיך א כאפ אן זיך? ניין, ער געט אזא פאטש אין פנים כאילו ער פאטשט און פאטשט אראפ פונעם פנים ביז אראפ אזוי אה, איך שריי דיך דעס הייבן הייבט זיך עס אן מען גלעט אין פנים און מען גייט ביז אראפ כשהם יורדים יורדים עד למטה אזוי שטייט ישראל כשהם יורדים יורדים עד למטה. דעיס איז זיין קלאב מיט וועם ער איז ארום געווען און דער אמת איז ער האט אויך פאר זיי מורא יא עטס נאך זעהן הערשל קלאר גייט נאך שרייען אין בעסמעדריש פאר זיין מלייבן שייגעץ ארויס וואטש און צי קודם האט ער נעבעך געמוזט איבערבעטן מענדעלאוויטש און יעצט גייט זיך אנהייבן אז ער פירט אן עמטליכע מלחמה מיט זאליקאן ווייל טאמער שיקט מען מער נישט קיין געלט האט ער דאך נישט פון ווי צו לעבן. דאס איז פון ווי צו קויפן פאר זיינע קינדער דירה. שטיינער סטודיאו האט געזאגט איך האלט נישט ביים געבן א פעני, דו ווילסט שלאג דיך מיט מיר, פארשטייסט? דא גייט ווערן לעבעדיג נאר גארנישט ברוך השם אונז זעמער א מוראדיגע השגחה פרטית פונעם אייבערשטן, אונז האבן זיך צוגעשטעלט אויפן אייבערשטנס זייט, דער אייבערשטער שטייט אייביג אויף דער זייט פון די ריכטיגע מענטשן, נאר ער ווארט אביסל מסירות נפש, און דאס האט יעדער מורא געהאט ארויסצואווייזן, ער האט מורא, די מעדזשיק ווארט, פשעדיכעס. יעצט דער יעצט דער גאלאנטער רב איז ווידער געפארן אויף ארץ ישראל, יא, ער פארט, ער האט נאך פארן אסאך מאל ביז ער וועט טרעפן א שידוך, און די די גרישא האט מיך אפגעקאלט און זי האט מיך געפרעגט צו ס'איז אמת, זאג איך איך וויל דיך פרעגן איין זאך פאר איך גיי אריין דיר געבן אלע אינפארמעישן, זאג מיר דו האסט נאך יונגלעך און מיידלעך אין שטוב חתונה צו מאכן? זאגט זי יא, זאג איך און דעמאלטס טארסטו אים נישט נעמען מיט א טען פוט פאול, ווייל דער חזר. אויסער דעם וואס ער וועט דיך נוצן, גייט ער נוצן דיינע קינדער אויך. און ער איז אזא חזיר אז ער וועט נאך נוצן די יונגלעך מיט די מיידלעך. סאו ליסן, אז דו האסט קינדער, סטעי פאר אוועי. יעצט פארט ער! האמפע טראמפע, דער גרויסער צדיק, ער פארט, ער פארט, ער פארט. איך האף נאר אז ער האט מיטגענומען זיין מלייב שווארץ. עטס קויפט די סאכדעס'נס קאקא מיט די קאפי אויף פסח? דארט ליגט אריינגעלייגט זרע, דארט ליגט אריינגעלייגט קטנים, דארט ליגט אריינגעלייגט. סויער, יא, ווייל ער האט זיך ארומגעשפילט דארטן אין ליבערס ווען ער האט געהאט ליבערס קענדיס אויף לי עוועניו האט ער זיך געשפילט מיט בחורים דארטן און ס'איז געווען אפן אלע געדענקט אזעלכע בערעלס איז געווען אפן קאפי טשאקלעט די אלע זאכן איך האף אז ער האט דעם חזר אויך מיט ער זאל אים דארטן זינגען עניוועי זיי הייבן זיך אן אויסצולערנען איט היטס האום טו זיי האבן געמיינט זיי זענען גאטס גיפט טו ערט און וואטש נאך ווען דער קאסובער וועט זיין אן אלמן דער דאג.

מ'האט געטרויט זיך נאר צו זאגן א ווארט? איז געווען עק וועלט, היינט הייבט מען עס אן צו כאפן, זייט איך שלאג מיך וועגן די אלע עניינים פאר קינדער, איז שוין ארויסגעקומען די ארמי אויכעט, אפילו אין אמעריקע איז ארויסגעקומען אז אין די ארמי גארנישט בעסער ווי אין די ישיבות, ביינאכט טוט זיך רעפעריי א שמחה, יעצט האט מען עס אנגעהויבן אהערצונעמען, סא יעדער האט געדארפט מיטגיין צו דעם. יעצט אבער לאידך גיסא וויל איך אבער זאגן א קלייניקייט, לאמיר יעצט צו צולייגן די זאך. א איד דארף דאך וויסן, אה, למה עשה ה' לי ככה, וואס האט דער אייבערשטער דאס געמאכט? לאמיר צו צעלייגן וואס גייט באמת פאר, מען נעמט די בחורים אין מיליטער, ס'איז א גזירה וואס מען האט שוין מבטל געווען אין די צייט פון חזון איש, בן גוריון ימח שמו וזכרו האט צוגעזאגט פארן חזון איש אז דאס קען מען קיינמאל נישט טוישן, קומט אן א לפיד א. אן אפיקורס נאך דער טאטע זיינער איז געווען ער קען זיכער זאגן אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, בקיצור ער איז א פיינענס מיניסטער ער האט צוטון מיט געלט און ער האט א פראבלעם מיט מיליטער מה נפשך ס'פעלט סאלדאטן ס'פעלט יונגלעך ס'פעלט מיידלעך וואטס גאוינג אן היער זעסטו דאך אז ס'איז א גזירה. ווייל קוק ווי מ'האלט, דער פיינענס מיניסטער האט אנגעהויבן צו ציילן די קינדער אז ס'פעלט גאר מענטשן אין מיליטער א נעכטיגן טאג, ס'האט דיך קיינער נישט געבעטן זאלסט עס טון, סאו וואס באמת וואס וויל דער אייבישטער דא? היז ער שיקט אונז א מעסעדזש א שטארקן פאוערפול פאוערפול מעסעדזש. יעצט איך בין נישט דארט געווען ווייל כ'האב ענק געזאגט כ'האב נישט געוואלט קיין קאמאושן, איך געדענק ס'געווען א יאר צוריק צו צוויי יאר צוריק ווען ס'געווען די פרשה פון קלעצקי, איז געווען עפעס איינע פון די ארגענעזעישאנס, איך געדענק נישט וועלעכע, לייפליין צו וועלכע, איינער האט צוזאמגעשטעלט אין בארא פארק א ריזיגן שיינעם עולם און מסביר געווען מיט סייקייטריסטס און סייקאלעדזשיסטס וויאזוי מען דארף רעדן צו די קינדער, די קינדער זענען געווען מורא'דיג דערשראקן, א קינד האט מורא געהאט צו גיין אין חדר, וואס געשעט אז מען פיקט מיך אויף חלילה, זייער שיין מסביר געווען, דאס איז א פאבליק זאך געווען, יעדער איז געקומען, ס'האט נישט געקאסט קיין געלט. און איך בין אויך געגאנגען, ווייל איך האב געהאלטן איך קען מיך פון דא אסאך לערנען, ווייל די זעלבע דארף מען מסביר זיין פאר די קינדער ווען מען רעיפט זיי אין חדר, די קינד האט מורא צו גיין אין חדר, טורנהיים האט געזאגט פארן פאליס אפיסער ווען ער האט אים אינוועסטיגעיטעט איך האב מורא געהאט צו גיין אין חדר ווייל איך האב געוואוסט ברוך מרדכי ווארט מיך אפ ביי יענע און יענע גאס פארן חדר, און דער ביהיינד, דער אחור האט מיר שוין וויי געטון פון דעם חזיר, געווען נעבעך א קליין יונגל פון צען עלף יאר, און דא איז געקומען א גראבער חזיר וואס ער. ער איז גרעבער און גרעסער ווי יעדער נארמאלער מענטש. עניוועי, האב איך געהאלטן איך דארף דארט גיין, ס'איז געווען דארט איינער. אויפן וועג ארויס, מ'איז שוין געגאנגען דאווענען מעריב, הייבט אן צו שרייען, דו שייגעץ ארויס פון דא אויף מיר! איין זאך האב איך הנאה געהאט, דעמאלטס איז נאך געווען די מלחמה בתוקפו, עס איז נישט געווען אזוי ווי היינט, וואס די מ, מ'האט שוין אראפגעלייגט די געווער, איך מיין, ה ה ה, יעדער שרייט דאך שוין מי טו, מי טו, מיך האט מען אויך מאלעסטעט, עניוועי, דעמאלטס עס איז נאך געווען בתוקפו וגבורתו, האט זיך יעדער אויסגעדרייט צו אים. ווער ביסטו זאלסט דא שרייען? הו אר יו? עס איז געווען אין א זאל דארטן וואס מען האט באצאלט פאר דעם געלט, צו אפשר האט ער עס געגעבן אומזינסט, עס איז ביי ילד וילדה געווען. עניוועי, יעצט ווען איך טרעף אים אין לי עוועניו, איך טרעף דאך אים אסאך מאל גיין, לויף איך נאך אין די גאס הויעך און איך שריי אים נאך, דו חזיר, דו מנוול, וועם האסטו שוין מאלעסטעט אז דו ביסט ברוגז געווען אויף מיר? און ער לויפט אוועק. לעצטנס קומט ער צו און זאגט לאמיר זיך שוין איבערבעטן, לאמיר שוין, זאג איך ניינניינניינניינ, איבערבעטן בעט מען זיך ווען אונז זעמיר ביידע דאון, נישט ווען איך בין ברוך השם אפ און דו ביסט אין דר'ערד, דו חזיר וואס דו ביסט. סאו עניוועי, דאס איז וואס דא גייט פאר. איך גיי נישט אין א פאבליק פלאץ ווייל איך וויל נישט קיינער זאל מיר נאכשרייען, בין איך נישט געגאנגען. אבער מיינע חברים האבן מיר געזאגט אז זיי גייען סטעידזשן א פראטעסט קעגן דעם פראטעסט אינדרויסן, אזוי ווי אונז האבן מיר געטון ווען ס'איז געווען די פרשה, פון די מיידל וואס נחמיה וועבערמאן האט גערעיפט, אונז זעמיר געווען אינדרויסן, איך בין פראוד אוו איט, איך בין געשטאנען אינדרויסן, האט זיך יעדער געקומען שרייען שייגעץ, אבאבאבאבאבא, יעצט לאך איך פון דיר, שריי וויפיל דו ווילסט, עניוועי. און די זעלבע גייען זיי סטעידזשען יעצט דא א פראטעסט, און זיי גייען זאגן לאנג ביפאר ס'איז געווען גזירת גיוס בנות און נעמען בחורים אין מיליטער, האבן ראש ישיבות שוין ארויסגעווארפן די בחורים און די יונגלעך פון די ישיבות, האב איך זיי געזאגט, טו עס, ס'איז זייער גוט, איך קען נאר נישט גיין נישט אויף די זייט נישט אויף יענע, ווייל ס'וועט דיסטרעקטן עווריטינג, באט דאס איז זייער א וויכטיגער מעסעדזש, אונז דארפן וויסן פארוואס האט עס דער אייבערשטער געטון, אונז האמיר עס געטון, דער אייבערשטער טוט גארנישט אליין, אונז טו מיר, מאתי לא תצא הרעות והטוב, אונז טו מיר עס. נאכדעם פירט שוין דער אייבערשטער וויאזוי ער פירט זיין וועלט, אונז האבן מיר שוין ארויסגעווארפן ליידער פֿופֿציק יאר צוריק, פֿופֿציק יאר האלט מען אונז אין איין ארויסווארפן בחורים, פֿופֿציק יאר האלט מען אונז אין איין ארויסווארפן קינדער, אונז זעמיר נוהג בבזיון מיט יעדן איינעם, און אונז טו מיר וואס אונז וויל מיר, אונז רעכן מיר זיך נישט מיט קיינעם, און זיי דרייען זיך וויקטימס אין אלע גאסן, און קיינער רעכנט זיך נישט דערמיט, לאמיר אהער נעמען, ס'דא דער. ער איז א משפיע צו א משגיח אין פאנאוויזש, רב שיינעמאן. דעמאלטס ווען מען האט אנגעהויבן, ער האט געזאגט אז בחורים זאלן גיין אין מיליטער, איז געקומען די סיקריקן חברה, יוי ער איז אן אפיקורס, ער האלט בחורים זאלן גיין אין מיליטער, מיליטער, מיליטער, מיליטער, מיליטער. ביי אונז קען מען דאך ברעינוואשן יעדן, דער איז א שייגעץ, דער איז א אפיקורס, דער האט א שיקסע, דער האט זונות. בה האט מען גארנישט דערט, אויב איינס איז דאך דאס, דאס איז געווען אונזער סיסטעם, אונזער אפברינגען, סאו לאמיר יעצט גיין צו שטיין. איינער איז אמאל אראפגעפארן פרעגן שטיינעמאן וואס ער האלט? עטס ווייסט ווער ס'האט צוזאמגעשטעלט דעם גאנצן פראטעסט אין ארץ ישראל פון די דרײַ הונדערט טויזנט צו די זעקס הונדערט טויזנט איך ווייס נישט וויפיל ס'איז געווען עטס ווייסט ווער ס'האט עס צוזאמגעשטעלט? איין אלטער איד פון הונדערט יאר וואס הייסט שטיינעמאן. עטס ווייסט ווי פיספול ס'איז געווען? דא האט מען עס נאכגעמאכט אויפן זעלבן אופן ווי ער. ער האט געזאגט, ס'נישט דא קיין רעבעס, נישט דא קיין אויבנאן, עוד אקבץ עליו לנקבציו, יעדער קומט זיך מיט זיין גרופע, און יעדער זאל זיך האבן זיין אויבנאן ביי זיך, און דאס איז אזוי געלונגען, ס'האט געמאכט אזא שיינעם רושם אז דאס איז נישט קיין השגה. די מדינה פרעגט אז עטס קענט דאך זיין נארמאלע מענטשן, וואס זענט עטץ משוגע? זאגט מען זיי, ס'איז דא אפאר משוגעים, מען באפארעט זיך מיט זיי. איז למעשה ווער האט דאס געמאכט? שטיינעמאן, סאו אויב שטיינעמאן האלט מען דארף גיין אין מיליטער, נו ווי גייסטו מאכן יעצט א פראטעסט אז מען זאל נישט גיין אין מיליטער, דארפסטו דאך זאגן מען זאל יא גיין. די תירוץ איז זייער פשוט, יום כיפור איז א מצוה צו פאסטן און מען טאר נישט עסן, און פורים איז א מצוה צו עסן און מען טאר נישט פאסטן. צוויי זאכן, יום כיפור און פורים, צוויי אנדערע זאכן. איז לאמיר יעצט צעלייגן די זאך. שטיינעמאן זאגט אז דער בחור וואס ער געפינט זיך נישט קיין פלאץ אין די ישיבה, דער בחור זאל גיין אין מיליטער אין דעם אידישן מיליטער. צו ער איז גערעכט צו נישט, איך האלט ער איז נישט גערעכט ווייל איך האב עהם געזאגט איך בין געפארן מאכן א מקווה פאר די חברה איך בין דארט געווען אין ארץ-ישראל האט מען מיך גערופן איך זאל מאכן א מקווה האבן זיי מיר פארציילט אז ביינאכט גייען זיי האלבוועגס לעבן א גרויסן באסיס וואס ס'איז דא פיר טויזנט מענטשן ס'איז בערך צוויי קילאמעטער אוועק און אין וואלד טוט מען אפ כל דבר אסור, און דאס ווייסט נישט שטיינעמאן ווייל ער איז שוין הונדערט יאר, וואלט אים געדארפט דארט אהינפירן אמאל ביינאכט, באט עניוועי, טענה'ט ער אז דער בחור וואס ער דרייט זיך אין בני ברק און ער אטאקירט מיידלעך און ער טוט גארנישט פאר סאסייעטי און פאר א ליווינג, זאל גיין אין מיליטער, ס'איז נישט דער סעלושען, מ'דארף אים שיקן אויף עדיוקעישאן ער זאל זוכן א דזשאב און זוכן א שיינע כלה, אבער. אזוי האלט ער, קען דאך נישט מחולק זיין מיט אים. למעשה אבער, טאמער איז עס סתם בחורים וואס זיצן און לערנען, האט ער נישט געזאגט מ'זאל גיין אין מיליטער, דאס האט סאטמאר געזאגט אין זיין נאמען, דאס איז קריגן חברה, ער האט עס נישט געזאגט, פונקט ווי איך האב א האטליין, נישט דא איין מנוול'יש ווארט אויפן האטליין, סאטמאר האט געזאגט ס'איז מנוול'יש, איך האב נאכנישט געזאגט ס'איז מנוול'יש, יא. כ'דערמאן זיך יעצט א מעשה וועגן רעדן מנוול'יש, ס'איז דא איינער וואס איז פון די חשובסטע דיינים ביי די ארוינים, מיר האט דערציילט דער נאכט וועכטער איז געווען אמאל חזן שווארץ, ר' משה יאסל שווארץ, זאגט ער מיר ער האט געכאפט פיר בחורים מאכן משכב זכר אויבן אין סענדסטריט אויפן שטאק, ער איז געווען די נאכט משגיח, וויאזוי האט ער זיי געכאפט? ווייל איינער. האט געזאגט פאר יענעם, רוק דיר אביסל דעם הינטער, ער האט געזאגט דעם מיאוסן ווארט, איך וויל עס נישט ארויסזאגן. זאגט יענער, דו מנוול, וויאזוי רעדסטו אזוי? און ער האט עס געהערט אינדרויסן, איז אריינגעקומען, האט ער געזען זיי מאכן משכב זכר, משכב זכר איז געווען מותר לכתחילה, יענער איז איין פון די דיינים, נאר זאגן דעם רוק דיר דעם הינטער, דאס איז געווען, דאס איז דאך נוסח סאטמאר, אזוי האט, אזוי האט מען אונז פאלש געלערנט, באט עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. סאו דער שטיינעמאן האט געזאגט פאר די בחורים וואס זיי דרייען זיך אין בני ברק און זענען מטמא מיידלעך, איר ווייסט דאך נישט וואס דארט גייט פאר, פאר זיי האט ער דאס געזאגט, אבער ער האט עס נישט געזאגט פאר אונז, פאר א בחור וואס האלט ביי לערנען. איך האלט ער איז נישט גערעכט, ער איז הונדערט פראצענט נישט גערעכט, אבער וואס עפעס זאגט ער. פארוואס זאגט ער עפעס? ווייל למעשה ווארפט מען אונז ארויס יעדן צווייטן בחור. יעדער בחור ווערט ארויסגעווארפן. די איידיע איז אז מען זאל מאכן א תקנה אז מען טאר נישט ארויסווארפן א בחור, און אז דער ראש ישיבה טויג נישט זאל דער ראש ישיבה פליען. נאר דאס וועט מען דאך נישט טון, ווייל די ראש ישיבות זיצן דאך אלע איינער מיטן אנדערן געקניפט און געבינדן. סאו דאס איז דא די פראבלעם, וועגן דעם האט דער אייבישטער געזען ס'דרייען זיך אזויפיל בחורים ליידיג אין די גאס האט ער געזאגט אזוי איך וועל ענק שוין ווייזן וואס דא גייט זיין, דאס איז אן עונש און א גזירה מן השמים, ס'איז א גזירת שמד, און די איידיע נישט צו גיין פראטעסטירן קיינמאל אין לעבן נישט ס'איז נאט גאנע העלפ יו, האט מען אויפגערעגט דעם לפיד, און ער זאגט איך פייף זיך אויס פון ענק, מ'דארף איבערבעטן דעם אייבישטן, פאר אים האמיר געזינדיגט הלואי השם חטאנו לו, לא אבו בדרכיו הלוך. מען דארף זעהן אז יעדער בחור זאל האבן עפעס וואס צו טוהן, איך זאג נישט ער זאל זיצן און לערנען, איך האב נישט, איך בין נישט ר' אהרן קאטלער וואס יעדער מוז זיצן און לערנען, מען טאר נישט גיין אין קאלעדזש, ניין, איך האלט אז זיין פאליסי איז א טאטעל פלאפ און א פעיליער, און אינדערהיים איז אויך נישט יעדער געזעסן און געלערנט, אינדערהיים האט מען געזוכט א בחור וואס האט שוין געהאט א פרנסה אדער א שוחט אדער עפעס א פאכמאן. ס'דא א איד אין מאנסי וואס האט א שיל, זייער א חשובער איד, ער פלעגט מיך אמאל אויסהערן, איך ווייס נישט קען זיין ער הערט מיך היינט אויך אויס, קען זיין ער האט שוין די מעסעדזש, האט ער מיר אריין געשיקט פון א אידישען ביכל פון טראנסלעוואניע וויאזוי ס'איז דארטן פארגעגאנגען מיט ישיבות, שרייבט ער אז דער ווישעווער רב האט געהאט א ישיבה, און א האלבן טאג האט מען געלערנט, און א האלבן טאג האט מען געלערנט א פאך, שיסטעריי, שניידעריי, סטאלער, געמאכט שאפעס. כ'האב אבער קיינמאל נישט געהערט אז יעדער איז געזעסן און געלערנט פון פארטאגס ביז ביינאכט און נאך נאך די חתונה אויך, געבענטשט זאל זיין דער דברי יואל וואס ער האט אראפגעלייגט דעם פיס איך ברויך נישט קיין כולל. געווען אזא מנהג יעדער איד האט געהאט א פאר טאלער געזוכט א איידעם זאל זיצן לערנען, מ'דערציילט סקווער יונגעלייט ווי זענען זיי קאליע געווארן נאך די חתונה, סקווער איז געווען א קפידא מ'האט געמוזט א יאר זיצן און לערנען, דער אינגערמאן איז משוגע געווארן פאר ליידיגייט, נישט געקענט שטופן די צייט גענוג אלס בחור, האט ער געדארפט אנהייבן א יאר צי צוויי יאר דאכט זיך מוז מען לערנען, ער האט געמוזט אנהייבן צו שטופן די צייט, ער איז אהיים געגאנגען ער איז צוריק געגאנגען צום ווייב, האט געזעסן נישט געלערנט און נישט געדאווענט ער איז געקומען ער איז געגאנגען, העי מאכטס זיך נישט משוגע, דער מענטש האלט נישט ביי לערנען זאל ער גיין ארבעטן, און די זעלבע דא אויכעט, די זעסט איינער האלט נישט ביים לערנען, שיק אים גראד ארבעטן, מאך דיך נישט משוגע מיט אים, דעם בחור גיי לערנען א פאך, לערן דיך א פאך. וואס צו וואס דיין הארץ באגערט. זאגט מיר אמאל ר' אהרן, נישט יעצט, יארן צוריק ווען ער האט נאך געמעגט רעדן, צו מיר פאר'ן זיין זון מענדעלע ראבער האט געלייגט א חרם אויף, זאגט ער מיר אזוי, איך האב געזאגט, מאך אין די ישיבה מאך א קאלעדזש, ער זאגט מיר פאר א דזשאוק, דעמאלטס וועט יעדער גיין אויפן שטאק פונעם קאלעדזש, זאג איך, איך מאך עס צוויי מייל אוועק, זאג איך, אבער לערן א פאך. פאר די חברה, זאגט ער, יא, ווילאנג ס'זענען נאך דא חברה וואס האבן געגעסן בילקעס, געכאפט בילקעס ביים דברי יואל, וועל איך עס נישט קענען טון. זאג איך אים, רבי אהרן, ס'וועט נאך זיין אפאר אידן וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל וואס וועלן דיך איבערלעבן, סאו ממילא וועסטו עס קיינמאל נישט טון. דאס איז די סיסטעם וואס אונז דארף מיר טון מיט די בחורים. אמאל איז געווען די סיסטעם, ווער ס'האט נישט געהאלטן ביים לערנען האט מען אים חתונה געמאכט. שוין. ער האט שוין חתונה געהאט, ער האט אנגעמאכט זעקס קינדער, ער דארף צאלן צוועלף טויזנט דאלער רענט, ווי גייט ער יעצט? און דעטס וואט יו פיפל העוו טו סטארט טו אנדערסטענד, יעצט מוז מיר זיך אראפזעצן, די אלע אידן וואס זענען געגאנגען צום פראטעסט, מוזן זיך אראפזעצן אין איין גרויסן זאל און זאגן רבותי איך וויל דיסקאסן א פראבלעם ענד לעטס קאם טו א קאנקלוזשען, די גאווערמענט געט מיליאנס אוו דאלערס דאס פאקעטן אפאר רבנים און אפאר רעבעס, אונז דארף מען טראכטן א סעלושען, וואס טוהן מיר אונז מיט די בחורים? די בחורים מוזן האבן וואו צו גיין און זיי מוזן זיין געהאלטן אונטער א קאנטראל זאלן נישט אריינפאלן אין דראגס. סאו ביז ווילאנג עטס קומטס נישט ארויס מיט א קאנקלוזשן און עטס טרייטס נישט צו זוכן א פתרון האטס עטס גארנישט אויפגעטון, ממש גארנישט, בעיסיקלי וואט יור דואינג איז דו שיקסט אוועק דיין זון אין מיליטער, דו זעהסט אים נישט אפאר חדשים ארום קומט ער אהיים און ער איז שוין נישט קיין שומר שבת, און אפאר חדשים ארום קומט ער אהיים און ער עסט שוין טרייפות. אין אפאר חדשים ארום קומט ער שוין אהיים מיט א אלה חמדה לבי, מיט א מיידל וואס איז א חילונית בכלל, זי האלט נישט ביים האלטן טהרת המשפחה אינגאנצן, און די זעלבע מיט די טאכטער, זי גייט שירות לאומי, און איינער האט זיך דארטן פארליבט מיט איר, און ביפאר יו נאו איט, זי איז אהיים. ניין ניין רבותי ווי אר ראנג, דער פראטעסט איז נאר געווען אז מ'זאל זיך אראפנעמען פונעם הארץ די גילט קאנשענס באט איטס ראנג, ווי סטיל העוו טו קערי די בורדען, וויאזוי אונז האמיר מחנך געווען ביז יעצט ענד האו ווי אר גאוינג טו פראסיד פראם נאו אן, און אויב אונז האמיר נישט קיין פתרון דעמאלט זעמער ארגער ווי די גוים, איך זעה די גוים האבן אויכעט די זעלבע פראבלעמס, טינעידזשערס, סעקס, זיי לערנען קאו-עד, יונגלעך און מיידלעך אינאיינעם, פון דעסטוועגן דאך איז דא וואס זיי גרעדזשועטן מיט שיינע מארקס. ס'איז דא סקולס וואס זענען מוראדיג שיין קאנטראלד און נישט מיט שלעק, סאו וועיט א מינוט, זעמער אונז שוין ארגער ווי די גוים? אונז האמער דאך די תורה, אונז זעמער דאך אידן מאמינים בני מאמינים און אונז זעמער אידן וואס אונז האמער אלץ געלעבט אינאיינעם, קלאוז פעמילי ניט, סאו אלל אוו א סאדען וואס איז געשעהן מיט אונז? אונז זעמער געווארן ארגער ווי דער גוי? איי דאונט טינק דעט איט סאונדס רייט. ס'איז נאר געווארן אז יעדער ראש ישיבה וויל גנב'נען די אלע געלט וואס מ'געט פאר העלפ פאר קינדער ווילן זיי גנב'נען און לייגן אין טאש. ס'איז געווען אמאל אן אונגערישער אפיסער איז געווען א מעיאר און ס'איז געווען א רומענישער מעיאר זיי געווען גוטע ידידים זענען אויפגעוואקסן אינאיינעם ווען מ'האט זיך צוטיילט אונגערן בקיצור איין טאג קומט דער רומענישער אויף אונגערן וויזיטן זיין פרענד זעהט ער ער וואוינט אין א פיר שטאקידיגן ווילא פרעגט ער אים, פארשטיי נישט, ביסט דאך א קאמוניסט, ווי קומט צו דיר אזאלעכע געלטער? זאגט ער, קוק ארויס פון די פענסטער, זעסט דארטן א זעקס לעין הייוועי? זאגט ער, ניין, איך זעה נאר א צוויי לעין הייוועי. זאגט ער, די אנדערע פיר לעינס, דאס איז מיין הויז. דאס הייסט, איך האב גע'גנב'עט די גאנצע סחורה, איך האב מיר געבויעט א הויז. שפעטער, מיט א צייט, גייט דער אונגערישער וויזיטן דעם רומענישן, זעט ער ער וואוינט מיט א זיבן שטאקיג הויז מיט א גארטן. פרעגט ער אים, פארשטיי נישט, ביסט דאך א קאמוניסט, ווי קומט צו דיר דאס געלט? זאגט ער, זעסט דארטן די בריק צווישן די צוויי וואסערן?

טריט. כ'מיין ווען עטס זאגטס תשליך וואלט עטס בעסער געטון. כ'הער זאגן אז דער בעלזער רב לא עלינו נישט פאר קיינעם געזאגט האט יעצט זיינע שווערע צייטן אדער האט ער אלצהיימערס עפעס גייט פאר מיט אים. ער האט געהאלטן אינמיטן דאווענען דארטן און ס'איז געשטאנען תשליך נאכדעם האט ער געזאגט תשליך אינמיטן שבת האט ער געזאגט תשליך. עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. כ'מיין כ'האב נישט ליב צו רעדן בגנותו של ישראל. נעבעך ער האט געטראגן א שווערע לאסט. לאסט אלע יארן. ער איז נישט אזוי געזונט יעצט, קען זיין ס'קלאפט אים שוין די אלצהיימערס, זאל ער האבן א רפואה שלמה. אבער די זעלבע איז דא ביי אונז אויכעט. געגאנגען אויף וואדער סטריט, כ'מיין מ'וואלט געדארפט זאגן תשליך, אפשר דאס האט דער רב געמיינט, ער האט געזען וואדער סטריט. תשליך גייט עטס זאגן? גייטס אראפווארפן פון ענק אלע שילדן? ניין! עטס זענט שולדיג פאר די אלע זאכן. אתם המיתם את עם השם? און די זעלבע דא אין אמעריקע, אין אמעריקע איז נישט דא קיין מיליטער, איינער טוט עפעס פאר די בחורים? איינער זארגט זיך עפעס פאר די בחורים? איינער טוט ס'זאל זיין אן עדיוקעישאן? און אז טאמער איינער עט טוהן עט דען נישט יעדער אים שטערן? כ'האב געוואלט טוהן, כ'האב געוואלט אז מ'זאל נישט טאטשן יעדעס יונגל אין חדר און יעדעס מיידל אין סקול, האט מען אנגעהויבן מיט חרמות און געלייגט יענעם אין חרם. נארמאל האב איך געדארפט קויפן א בונקער אין פאקיסטאן, כ'האב געקויפט א בונקער פאר צוויי הונדערט דאלער, יעצט וויל איך עס פארקויפן פאר די רבנים, איך געב עס אוועק פאר הונדערט פופציג דאלער. זיי מעגן זיך שעמען יעדער וואס האט דארט אונטערגעשריבן, און נישט נאר דער גאלאנטער חזר און דער קאסובער דאגי, ניין, יעדער, אפילו זאליקא, זאליקא איז אויך געווען א חזר. ער האט זיך געהאט זיינע בויפרענדס, און מענדעלע ראבער פארשטייט זיך דאך, נאטירליך, ער האט געהאט אייגענע תלמידים וואס ער האט צומאלעסטעט, סאו ער גייט אונטער, סאו יעצט זאגן זיי, ברוך מרדכי האט אים געשיקט איבערבעטן און ער איז געגאנגען אין תפיסה, און ברוך מרדכי האט עס נאכגעמאכט פונקטליך, באלאוני, איך האב גערעדט מיט תלמידים וואס ער האט צומאלעסטעט פירסט הענד. דרייטס מיר נישט קיין קאפ, איך זאג נישט זאכן סעקאנד הענד אויפן האטליין. עניוועי, אונז זארגן מיר זיך פאר אונזערע בחורים? קיינער זארגט זיך נישט, איר ווייסט וויפיל דראפ-אוטס ס'איז דא? אין די טויזענטער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב ענק שוין געזאגט, דער רמב"ם זאגט א מענטש ווערט נתפעל פון זיין סביבה. אונז דארף מיר וויסן א אינטערעסאנטע זאך, יעדע זאך וואס מענטשן טוען, מען לאכט זיך אויס פון אלעם, אפילו די תורה זאגט מען טאר נישט, צו די תורה זאגט מען מעג, מען לאכט זיך אויס. ס'איז דא דא איינער דוד הילמאן, דוד הילמאן איז געווען איינער פון די צען רוצחים וואס זענען ארום געגאנגען געבן לעקטער שאקס פאר מענטשן, און מען האט ארויס געשלעפט גיטין מעושה, מענטשן, זיי האבן גאנץ נישט געוואוסט וואס זיי האבן געזאגט, זיי האבן געזאגט געב א גט, זיי האבן נישט געוואוסט אפילו, זיי זענען געווען אנדער שאק. יעצט ביז ווילאנג די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט זיך נישט אריין געלאזט אין דעם געשעפט, האט מען געטון וואס מ'האט געוואלט צו געבן מיט לכתחילה. היינט אז די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט זיך אריין געלאזט אין דעם געשעפט איז שוין געווארן א נייע מעשה. וואס איז געווארן? אז מ'האט איהם איינגעזעצט דעם הילמאן און ער ארבעט מיט מיט די fbi. ער זאגט יעצט אויס אלעס. ער זאגט ווי ער האט גענומען מענטשן אינטערסטעיט. אינטערסטעיט איז א פעדערל קריים. און דאס איז וואס דא האט אנגעהויבן צו געשעהן. די רבנים האבן מורא מער צו געבן גט מעושה'ס. מ'מישט זיך נישט מער אין די זאכן. זיי מאכן נישט מער קיין געלט אויף דעם. און די אלע וואס האבן שוין געהאט די גיטין זענען שוין אשת איש סא עניוועי און די קינדער זענען ממזרים אבער בכל אופן ס'האט זיך אנגעהויבן אויפצוהערן די זאכן יעצט וויל איך פארשטיין א קלייניקייט וואס איך קען נישט אויסשטיין סא האמיר א ספר תורה וואס דער אייבישטער האט אונז געגעבן דורך משה רבינו פון בארג סיני וואס יעדעס ווארט האט דער אייבישטער געשריבן אנכי זאגט די גמרא אנא נפשי כתבית יהבית, איך האב עס געשריבן, איך האב עס געגעבן, ווערט געברענגט אין אסאך ספרים, ספר חסידים און רוקח, אז א מענטש אז ער געבט ארויס א ספר, זאל ער אריינשרייבן זיין נאמען, און זאל מאכן אזאלכע גמטריאות מיט אלע. יעצט די ספר הרוקח באטרעפט. אליעזר, פונקט אזוי ווי הרב לעזער הרוקח, זאגט דער הייליגער חתם סופר, דער אייבערשטער האט דאך אויך אזוי געטון, ער האט געגעבן די תורה, האט ער געשריבן אנכי השם אלקיך, אנכי מאכט אנא נפשי כתבית און יהבית, איך האב עס געשריבן און איך האב עס דיר געגעבן, סאו. דאס איז דער ענין פון אז דער אייבישטער אליינס האט אונז געגעבן די הייליגע תורה. יעצט לאמיר אנהייבן צו פארשטיין. דער אייבישטער איז געווען גוט צו אונז, ער האט אונז געגעבן א תורה. שטייט דארטן אז מען טאר נישט געבן קיין גט מעושה, האבן די רבנים געלאכט. ווילאנג ס'איז געווען א גוטע ביזנעס, האט מען געטרעטן אויף די תורה. אלל אוו א סאדען איז געווארן אז ס'איז נישט אזא גוטע ביזנעס מער. ס'איז שוין גענדיגט די גוטע ביזנעס. די גאווערמענט האט זיך אריינגעלייגט און מען לאזט. יעצט הייבן אן די רבנים. אוי, ס'איז געווען א גט מעושה מ'האט נישט געטארט. וואו זענט עטס געווען אלע יארן צו זאגן אז מ'טאר נישט? ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. ס'שטייט אין די תורה ואת זכר לא תשכב משכבי אשה און מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט. לא תנאף מיינט מיט אן אשת איש יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט. רבנים? דו האסט א רב וואלדמאן? וויפל רבנים דו ווילסט. די ליסטע הייבט זיך אן פון דא איך קען ענדיגן צוויי וואכן ארום. ס'איז אנבעליוועבל, וואלדמאן און נאכדעם איז דא דער פון לארענס, וויינבערגער, ס'איז אנבעליוועבל. ביי די וועי כ'האב ענק געוואלט זאגן, דער מונקאטשער האט דאכט זיך מיר א קאזן איז ער זיינער וואס ער האט זיך געשריבן מיט א עף בי איי עידזשענט, געמיינט האט ער ס'א פערצן יעריג מיידל און ער האט אפגעשמועסט מיט איר מ'וועט זיך טרעפן דארט און דארטן, און זיי האבן געמאכט א דעיט און זיי האבן אויסגיין און ער האט אין די קאר מיט. איר וואוינען און ער האט איר גוט באצאלט. למעשה האט ער נישט געוואוסט ער רעדט דא מיט אן עף בי איי עידזשענט און מען האט אים איינגעזעצט א יאר צוריק, זיין ווייב האט ארויסגעווארפן אלע זיינע זאכן פון הויז, זי וויל אים מער נישט קענען און פארטיג. צו די מונקאטשער, זעט אויס אז די חברה האבן א נטיה צו זנות. עניוועי צו די מונקאטשערס אדער א ברודער אדער א נעפיו, איך ווייס נישט, א פירסט קאזין, ער האט געפליעד גילטי אויף אלע טשארדזשעס און מען האט אים געגעבן אז ער בלייבט נאר א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער אויף אפאר יאר, צען יאר דאכט זיך מיר. האט אים נישט געגעבן קיין דזשעיל, ווייל קודם ס'איז נאכנישט געקומען לידי מעשה ווייל דער עף בי איי עידזשענט האט נישט געוואוינט מיט אים, און ס'איז נישט געווען קיין מיידל ס'איז נאר געווען אן עידזשענט, און זעהט אויס אויף אזויפיל פראטעקשן האט ער נאך געהאט ווייל ער איז א רב, מיט די מעשה אז אזוי ווי ער האט געפליעד גילטי האט ער געדרייווט א גוטן דיעל, כ'ווייס נאכנישט צו דאס איז געווען אין טאמפסאן'ס צייט צו דאס איז געווען נאך אין טשארלס היינס. צייט, נאר עניוועי, איך וויל ענק אבער זאגן, ער האט פארלוירן דאס ווייב, ער האט פארלוירן די קהילה, ער איז א שלעפער אין די גאס, ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער פאר די רעסט אוו היז לייף, ער איז אבער נאר קלעס וואן, די קלענסטע, איך מיין אז ס'גייט אזוי אז וואן איז די קלענסטע, ער מוז נישט גיין יעדע וואך זיך שטעלן, און ער האט אזויפיל אז ווען ער מופט אין א נייע געגנט מוז ער נישט זאגן נאר פאר די אינטערמ אינטערמידיעט עריע, איך קען נישט די געזעצן, ס'אינטערעסירט מיך נישט. אבער ער איז געבליבן א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער און איז געווען א רב פאר הו איז הו אונז האמער מער רבנים אויף די ליסט ווי אונז האמער פעדעפיילס. ווי האט יענער רב געזאגט? איך וויל אייך נישט לאזן איר זאלט געווינען ווייל אונז האמער אויכעט א נטיה פאר סעקס אונז האמער אויך א סעקס דרייוו איר מיינסט אונז זעמער צמוקים? זאגט ער מיר צמוקים מיינט רעיזענס אויסגעטריקענטע טרויבן אונז זעמער געהעריגע פייכטע טרויבן. יא יא נעבעך. עניוועי. נאר ווי האט ער געזאגט? ער האט געזאגט עטס האטס א בריירע עטס גייטס אויף מאנהעטן אונז קען מען נישט גיין וואס איז זאל מען טרעפן א רב מיט א לאנגע בארד גייט אין א בתי זונות וואס וועט ער ענטפערן וואס איז ער דארט געגאנגען די עניוועי איז למעשה דאס איז אויכעט פון אונזערע דורכפעלער איר פארשטייט? סאו צוריקקומען צו די זאך. אונז האמער א תורה שלימה מסיני וואס ס'לערנט אונז אלעס וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט. ביז ווילאנג די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט לייגט זיך נישט אריין אין די זאך טועמער אונז כל דבר אסור. די מינוט ווען די גאווערמענט הייבט זיך אן אריינצולייגן אין די זאך הייבמער אן צו ווערן פרום. אה דעמס הייבמער אן אה אה יעצט האט מען מבטל געווען. גט מעושה, און מ'האט מבטל געווען טשעפען אן קינדער, סאו כ'וויל ענק פרעגן עפעס, הייסט תורת משה איז חלילה אנגעבינדן אויפן גוי? און ווען דער גוי מאכט זיך ווען נישט צו טוהן דעמאלטס וואלט מען עס ווען געמעגט, האט עטץ געמעגט דאס אנהאלטן? און דאס איז אונזער חורבן, אונזער חורבן איז אז פאר תורת משה האמיר גאר ווייניג ליידער מורא, פאר די גאווערמענט האט מען נאך אביסל מורא, אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, מ'וואלט די גאנצע תורה.

מיט דעם עפשטיין שטייט צו זיצן פאר די רעסט אוו דעיר לייף, ניין זיי גייען זיך אויסלערנען, אונז זעמיר נישט געקומען אין אמעריקע צו זיין עבדים פאר רבנים, רבנים זענען די זעלבע בירגער ווי אונז ענד דעטס אלל, דעיר נאובאדי איז עבאוו די לאו, אונז וואוינמיר אין אמעריקע, שלום עלי נפשי. איך וויל האבן שלום מיט מנוחה, איך וויל האלטן שיטת רש"י, רש"י, רבינו תם, רבינו תם, איך וויל האלטן אזוי ביי א מקווה, איז אזוי, איך וויל האלטן אזוי, אלעס, מהרש"ב, דברי יואל, דברי חיים, איז אלעס גרויס און הייליג, אבער קיינער קען מיר נישט איינטיילן וואס צו טון, און דאס גייט עטס ענק יעצט אויסלערנען. סאו עניוועי, דער וואלמארק וועט מסתם גיין זיצן פאר לייף, און דער אנדערער עפשטיין אויך. ווייל דער הילמאן רעדט. יעצט דער עוכר ישראל דער בורשטינער מיט יארן צוריק האט אנגערייצט זיין כולל, ער האט געוואלט דינגען די חברה זאלן מיר כאפן אין די גאס אין ווילימסבורג און זאלן מיר אויך געבן אזא שאק און מיך אריינשלעפן אין זייער ווען און מיך הרג'נען, דער בורשטינער האט געזאגט ווער ס'הרג'ט מיך גייט באקומען עולם הבא לעבן אים, כ'ווייס נאך נישט צו איך וויל זיצן לעבן אים אין עולם הבא, כ'ווייס נאך נישט וויאזוי זיין עולם הבא וועט אויסזען. עניוועי, סאו דאס איז וואס דא גייט, אז דער גוי איז מחליט צו מען זאל האלטן די תורה צו נישט, ליידער. סאו, דערווייל האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן פורים, און ס'זאל משפיע זיין אויף אונז קדושה וטהרה, שמירת הברית, מיר זאלן נישט נאכלויפן נאך זנות, און דער אייבערשטער זאל אונז שוין אויסלייזן מיט'ן גואל צדק במהרה בימינו אמן.